פרשת בשלח, שבת שירה, שובבים. שטייט א ווארט, דער מקור הדברים, אמיר האט געוואלט, דער מקור הדברים שטייט שוין, שטייט אין נועם אלימלך, אין הייליגן ר' אלימלך. איך וויל פארליינען, דער זעלבע ווארט שטייט פון רב חיים וואלאזשנער, ווייל ער טייטשט עס אריין אין א פסוק,

דא האט דער סוס געפירט דעם רוכב, דער רוכב האט געוואלט אוועק נעמען פון ים, דער סוס האט אים גענומען מיט כח אין ים, און דער רוכב האט אים געוואלט מאכן רעכטס, ניין, אין ים, און דער רוכב האט געוואלט אראפ טאנצן פון דעם סוס, איז אויך נישט געגאנגען, ער האט זיך צוגעקלעבט צום סוס, ער האט נישט געקענט מאכן רעכטס לינקס, און דער סוס האט אזוי געטאנצט מיט אים קאזאטשקע ביז רמה בים האט ער אריינגעווארפן אין ים אריין. דער רוכב האט געפרעגט דעם סוס וואס איז געשען מיט דיר? דער רוכב האט געפרעגט דעם סוס, האט ער אים געענטפערט, רמה בים, רמה איז נוטריקון ראה מה בים, שכינה לוחמת להם בתוך הים. סוס ורוכבו רמה בים. זאגט ער א מורא'דיגע ווארט. דער רבונו של עולם זאגט צו כנסת ישראל, רעיתי מיינט כנסת ישראל. דער אייבישטער זאגט, דארפסטו וויסן, דו ביסט די פערד, און איך בין דער רוכב ערבות, זאגט דער אייבישטער, אבער דו ווייסט וואסערע פערד דו ביסט? לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי, ביסט פונקט ווי די פערד פון רכבי פרעה וואס פירט דעם רוכב, די פערד פון פרעה האט געריטן, פירט דעם רוכב, אזוי פירסטו מיר מיט דיינע מעשים, פירסטו מיר אז דו פירסט זיך. פירסט זיך ערליך, פירט זיך עס ערליך, און פירט זיך צו דיר ישועות מיט ניסים. דו פירסט זיך למעלה מדרך הטבע, פארמאכסט די מויל, פארמאכסט די אויגן, למעלה מדרך הטבע, און ס'ברעכן דיר, ווער קריגסטו ניסים למעלה מדרך הטבע. לסוסתי, צו דעם פערד, ברכבי פרעה, פון די רכבי פרעה, דמיתיך רעיתי, זאגט דער רבונו של עולם האב איך דיך ממשיל געווען, דיך ממשיל געווען, דו ביסט ממש ווי די פערד, וואס הייסט אז דו ביסט די פערד און איך בין דער רוכב? זאגט ער אבער פונקט ווי פונקט ווי ביי סוסי פרעה וואס איז געווען כמו בסוסי פרעה שהיה הפך מנהגו של עולם שהרוכב מנהיג לסוס אבער ובפרעה וחילו וואס איז געווען הסוס הנהיג את רוכבו כמו שאמרו חז"ל כן פונקט ווי דארטן שטייט רמה בים ראה מה בים שכינה בתוך הים, אז דער סוס האט געפירט דעם רוכב, זאגט ער כן דמיתיך והמשלתיך רעיתי על זה האופן ממש, שאף שאני רוכב ערבות, זאגט דער אייבישטער, על כל זה כביכול את מנהיגה אותי על ידי מעשיך, זאגט דער רבונו של עולם צו כלל ישראל, דו פירסט מיך מיט דיינע דורך דיינע מעשים.

וכן מה שאמרו חזל העבודה צורך גבוה. אזא שטייגער ווי די בעל שם הקדוש האט געזאגט דע מה למעלה ממך. זאגט דע מה למעלה ווייסט וואס טוט זיך אויבן אויפן הימל מיט מיר. ממך ס'איז פון דיר ווי אזוי דו פירסט זיך. אז דו פירסט זיך למעלה מדרך הטבע פארמאכסט די אויגן פארמאכסט די מויל למעלה מדרך הטבע. ער זאגט עס דא רבי חיים וואלאזשין אורחות ער טייטשט ער אביסל א פעמינא דא. ער זאגט ולכן בעת קריעת ים סוף אמר הוא יתברך למשה דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו מה תצעק אלי.

התעוררות למעלה שיעשה להם הנס ויקרע לפניהם. דאס איז זיך ווענד, ס'ווענדט זיך נאר אין זיי. אין דיינע מעשים ווענדט זיך אלסדינג, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. דו דרייסט דעם כביכול זיך ווערטער וואס מ'קען גארנישט זאגן. וזהו לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. דו דרייסט דעם כביכול. שבת שירה, וואס איז דאך געשפאלטן געווארן די ים פאר יעדן איינעם און איינעם, דער שפת אמת ברענגט אז דאך געווען אין אנהייב איז געווען געשפאלטן אויף צוויי שבטים, אויף צוועלף גזרים, אויף פאר יעדן שבט, שפעטער ברענגט ער חז ל אתה פוררת בעזך ים וואס טייטש פוררת א יעדן איינעם עס איז צוברעקלט געווארן פאר יעדן איינעם, וואס איז די געדאנק זאגט ער, יעדער איינער דער אייבערשטער זאגט איך האב פאר דיר געשפאלטן א ים, נישט א כלל. אין אנהייב איז געווען אויף צוויי שטיקער, שפעטער אויף צוועלעף, און שפעטער פאר יעדן איינעם א ברעקל שכינה בתוך הים מיט דיר. פאר מיר? פאר מיר. ער האט א לשון, אויב דו וואונדערסט זיך פאר מיר אויכעט. ער האט א לשון וואס דא זאגט דער שך על התורה. ס'ידוע אז ס'שטייט דאך אין חזל. אז פרעה, פרעה איז נישט דערטרונקען געווארן אין ים, פרעה האט נאר מהרהר געווען מיט תשובה און ער איז ניצול געווארן, יא, שטייט אין מדרש אז רבי נחוניא בן הקנה, ס'איז א פרקי דרבי אליעזר אין פרק מ ג, רבי נחוניא בן הקנה אומר, תדע לך כח התשובה, בוא וראה מפרעה מלך מצרים, שמרד בצור עליון הרבה מאוד, שמרד בצור עליון הרבה מאוד, שנאמר מי השם אשר אשמע בקולו ובעוז ללשון שחוטו בוי בלשון וואס איז תשובה שנאמר מי כמוך באי למה השם האט ער געזאגט אין והקדוש ברוך הוא הצילו יא הקדוש ברוך הוא מבין המעשים וואס איז יא תשובה געטוהן פאר אויב תשובה געטוהן איז שבו ומקנא איך נישט תשובה געטוהן והצילו הקדוש ברוך הוא בוא וראה, זאגט ער, מפרעה מלך מצרים שמרד בצור עליון הרבה מאוד, אבער באותו לשון שחטא בו בלשון עשה תשובה שנאמר מי כמוכה באלים השם והצילו הקדוש ברוך הוא בין המתים. פארשטייט דער רבונו של עולם די מענטש זאל וויסן ווי ווייט דער רבונו של עולם ווארט אויף מיר, זאגט דער שך על התורה א מורא'דיגע ווארט. דער עולם ווייסט אז פרעה האט מהרהר געווען מיט תשובה ניצול געווארן וואס איז ער שפעטער געווען? שפעטער איז ער געווען מלך אין נינווה און דאס איז געווען דער רבוש ע האט געזאגט פאר יונה פאר יונה הנביא גיי זיי מודיע דארטן אז עוד ארבעים יום ונינווה נהפכת זיי האבן תשובה געטון שטייט אין פסוק כי עלתה צעקתם לפני ס'גייט ווערן איבערגעדרייט נינווה זיי האבן תשובה געטון און ס'איז בטל געווארן די גזירה און שטייט אין פסוק אז יונה האט זיך זייער פארדראסן פארוואס מ'האט נישט איבערגעדרייט נינווה. ס'האט שטארק פארדראסן פאר יונה פאר א נביא פארוואס מ'האט נישט איבערגעדרייט נינווה צום סוף. יעצט הערט, ס'איז דא א פסוק אין פרשת כי תצא, איז דא א פסוק לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. זאגט דער שך על התורה די לשון, מצאתי כתוב, לא תתעב מצרי, פארוואס שטייט מצרי לשון יחיד, פארוואס שטייט נישט מצריים, מצרים, וואס איז מצרי?

און די תורה זאגט לא תתעב מצרי זיי אים נישט מתעב, שלא יהיה מתועב בעיניך, כי גר כבר נתגייר ועשה תשובה, נו אז פרעה הרשע האט געקענט, דער וואס האט געשריגן מי השם, אוי, און ער האט תשובה געטון, נו יש שובבים, קען איך נישט תשובה טון? דארפן מיר זיך אלע צוזאמען נעמען מיט א מורא'דיגע חיזוק, דער אויבערשטער ווארט אויף אונז, שובו בנים שובבים, דער אויבערשטער ווארט אויף מיר, טאקע אויף מיר. נו ווי זאגט מען די וואכעדיגע סדרה, געווען צוויי, צוויי יונגאטשעס, געווען א פרעה הרשע אנהייב פרשה, און סוף פרשה עמלק, צא הלחם בעמלק. אינטערעסאנטע זאך, דער פרעה איז געגאנגען אין ים אריין, א קריעת ים סוף, מען רעדט נישט פון אים, ס'איז נישטא קיין מחה תמחה ביז היינט. עמלק ביז היינט, מחה תמחה זכר עמלק, א מצוה עשה דאורייתא, זכור את אשר עשה לך עמלק, לא תשכח, וואס איז, פארוואס פרעה, פרעה אין קריעת ים סוף און געענדיגט, און עמלק ביסט מצווה לא תמחה, לא תשכח אויסמעקן, פארוואס? ס'איז געווען איין נפקא מינה צווישן זיי, פרעה האט געפרעגט מי השם אשר אשמע בקולו? מי השם? ווער איז דער אייבערשטער? עמלק האט נישט געפרעגט מי השם. עמלק יהודי אויף וועמען איז געקומען עמלק? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וואס זאגט רשי ווער איז עס געווען? אותן שהענן פולטן ער האט געזוכט די די טמאים וואס די ענן האט פולט געווען איז שוין געווען א שוואכע בחור א שוואכע מינוט אותן שהענן פולטן די ענן האט אים פולט געווען איז שוין געווען א שוואכע טמא געווען אים האט ער געוואלט שוואך מאכן אים האט ער געוואלט באגראבן אה דו ביסט שוין נישט דו ביסט שוין נישט ווער ביסטו דו ביסט שוין נישט דו האסט שוין גארנישט מיט די אייבערשטער זאגט ער אזוי, דער פרעה הרשע וואס האט געפרעגט מי השם, א משוגענער, מי השם, ער פרעגט אזעלכע שאלות מי השם, א צודרייטער, גיי אין ים אריין, אין לנו עסק במשוגעים. עמלק האט געפרעגט ווער ביסטו, דו ביסט גארנישט, אזא איינער ביסטו מצווה עד היום אויסצומעקן. איינער וואס פרעגט ווער ביסטו, דו גלייבסט נישט אין זיך, דו גלייבסט נישט, אים ביסטו מצווה לא תשכח, דער רבונו של עולם זאגט שובו בנים שובבים איד אהיים איך ווארט דיך אפ, גלייבסט נישט אין זיך? איז א עמלקי, יעדער איינער האט זיך זיין עמלקי, ווי ס'זאגט רבי יעקב מאיר, א מענטש דארף גלייבן אין עמלק, ער דארף גלייבן אז ער האט עמלקי, ס'איז נישט דו, ס'איז א עמלקי וואס קאמאנדעוועט, דו וואס הערסט איך בין גארנישט, איך בין א שייגעץ, איך בין גארנישט, דאס איז נישט דו, ס'איז עמלקי, איך גלייב אין עמלק, דו האסט עפעס א עמלקי וואס קאמאנדעוועט, אויף דעם ביסטו מצווה מחיית עמלק די וואך, צא הלחם בעמלק מחר. ארום און ארום, ווי אזוי טייטשט די איזשביצער מי השילוח די וואכעדיגע סדרה, ויאמר משה אליהם, משה רבינו האט געזאגט, איש אל יותר ממני עד בוקר, קיינער זאל נישט איבערלאזן, וואס איז געווען? ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממני עד בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה, משה רבינו. איז געווען אין כעס אויף זיי. די פשוט'ע פשט פארוואס איז געווען אין כעס, פארוואס האסטו נישט געפאלגט, פארוואס האסטו נישט איבערגעלאזט? פארוואס האסטו איבערגעלאזט? די פשוט'ע פשט איז געווען די חסרון אמונה. משה רבינו האט געזאגט, לאז נישט איבער, גלייב אין אייבערשטן, און זיי האבן נישט געגלייבט. זאגט די איזשביצער, וואס? זיי האבן געזען די גרויסע נס ירידת המן, זיי האבן געזען ס'גייט אראפ מן, האבן זיי נישט געגלייבט מארגן וועט אראפגיין? האבן נישט געגלייבט מארגן וועט אראפגיין? ניין ניין. זיי האבן געוויסט זיי האבן געגלייבט מארגן וועט אראפגיין, האבן געהאט אמונה. נאר זיי האבן נישט געגלייבט אבער זיי האבן געוויסט אז זיי זענען פושעים. דאס האבן זיי געוויסט אז זיי זענען פושעים זענען דאך טאקע געווען פושעים. אבער זיי האבן נישט געגלייבט אז פאר זיי וועט אויך אראפגיין. אויף דעם ויקצף עליהם משה. דו גלייבסט נישט אז דער אייבערשטער איז מיט יעדן אידן? יעדער איד איז ביי דעם אייבערשטן א יחסן? דו גלייבסט נישט אין זיך? אויף דעם ויקצף עליהם משה. זיי האבן געמיינט אז זיי האבן שוין נישט קיין תקווה. מיט איין הרהור תשובה ווערסטו היינט צוריק א מענטש, במילא וואס האסטו געהאט צו איבערצולאזן, מיט איין הרהור תשובה האט דער אייבערשטער, זיי האבן זיך מייאש געווען, כאילו, אה, פאר אונז, אונז מוז מען איבערלאזן, פאר אונז וועט שוין נישט א. דו גלייבסט נישט אז דער אייבערשטער מיט איין הרהור תשובה נעמט דיר אן? על כל פנים רבותי, וואס איז אלצדינג אויף זיך צו נעמען? זיך צו געבן א נעם צוזאמען צו אזא שבת שירה, איך ווייס דער ראשית חכמה ברענגט אין שער האהבה פרק ח' אות ו', ברענגט ער דארטן אלעס דינג וואס איז געשעהן ביי כלל ישראל ביי קריעת ים סוף, און עס איז דאך ידוע נאר נאך וואס נחשון בן עמינדב איז אריין געטאנצן אין ים, און די וואסער אנגעקומען ביז צו די נאז, האט ער געשריגן הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, און דעמאלטס האט זיך געשפאלטן די ים. זאגט דער ראשית חכמה, מכאן נלמד, פון דעם לערנט מען ארויס איין זאך, א וואס? אז ווער ס'וויל. אז דער רבונו של עולם זאל איהם מאכן א נס למעלה מדרך הטבע, יא, פונקט ווי קריעת ים סוף, ווי אזוי איז געווארן קריעת ים סוף א נס למעלה מדרך הטבע, ווייל נחשון געשפרינגען אין ים, אזוי דו וועסט מאכן ביי דיר א שבירה למעלה מדרך הטבע, וועט דער רבונו של עולם דיר שפאלטן א ים. און ווען דו פארמאכסט צו די אויגן צו די מויל נישט קיין נפקא מינה, ווען דו ברעכסט ביי דיר דעם טבע, דערפאר איז געשריבן געווארן פרשת בשלח. פרשת בשלח איז נישט קיין מעשה, ס'איז תורה! תורה! זאלסט וויסן אז וואס שטייט דא אין תורה? אז נחשון געשפרינגען אין ים, און ביז ער האט געשריגן כי באו מים עד נפש, און שפעטער האט זיך געשפאלטן די ים, איז דער לימוד אז ווער ס'וויל אז דער רבונו של עולם זאל מאכן מיט אים א נס למעלה מדרך הטבע, ס'איז ביי דיר אין די הענט דער שליסל, ווען דו ביסט, דו האסט עפעס א מסירות נפש, צו ס'איז מיט די אויגן צו די מויל, יעדער איינער מיט זיינס, קריגסטו גלייך א שלא כדרך הטבע. דאס איז ביי דיר. דע מה למעלה ממך, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי, דו ביסט דער פערד און איך בין דער רוכב אבער דו דרייסט מיר, יעדער איינער מיט זיינס. עס רעדט זיך אזוי שובו בנים שובבים, דער רבונו של עולם ווארט אויף יעדן אידן, אויסנוצן די צייט, דערציילט דער גאון רבי יעקב בלוי, זכרונו לברכה פון עיר הקודש ירושלים און ער דערציילט אז זיין מאמע איז געווען אמעריקאנע זיין מאמע איז געווען אמעריקאנע זי האט געהאט א שוועסטער אמעריקאנע אויך ס'איז געווען צוויי שוועסטערס זיין מאמע האט חתונה געהאט מיט זיין טאטען ר' ברוך יודל בלוי איז האט ער אויסגענומען מיט אים מיט איר תנאים מען דארף גיין אנגעטון ווי א ירושלימע אידענע מיט א טיכל און די אלע זאכען. אזוי איז געווען אויסגענומען און זי האט אזוי געמאכט טאקע ווי א ירושלימע אידענע אנגעטון האט ער דערציילט אז עברו הימים אריבער טעג חדשים איז די שוועסטער האט איר געשיקט א בריוו אז זי זאל איר שיקן א בילד זאל זי שיקן א בילד בימים ההם נישט געווען אזוי פיל בילדער און זי זאל שיקן א בילד ווי זיי קוקן אויס זי און איר מאן איך ווייס האט זי האט זי געפרעגט איר מאן זי האט עפעס אביסל מורא געהאט איר שוועסטער א אמעריקאנע מען רעד א מעשה פון זיבעציג אכציג יאר צוריק, מורא געהאט זי וועט זעהן דארטן א בילד פון א ירושלימע אידענע זי קען אנידערפאלן, האט זי געפרעגט איר מאן אפשר זיך אנטוהן, זיך אנטוהן אויף אפאר שעה ווי אמעריקאנע אז זי זאל קענען שיקן די בילד, מיין קאפ די שייטל און די אלע מעשה'ס דארטן, זי זאל קענען זי זאל קענען שיקן א בילד א אמעריקאנע בילד, האט איר מאן געזאגט ר' ברוך יודל ער וויל עס איבערפרעגן רבי יוסף חיים זאנענפעלד. געפרעגט רבי יוסף חיים, האט רבי יוסף חיים זאנענפעלד געזאגט איך מיין ס'איז נישט כדאי. פארוואס? האט ער ווייל אז קענסט נישט וויסן ס'קען גאר זיין אמאל אז דאס וועט בלייבן די איינציגסטע בילד און דיינע קינדער דיינע אייניקלעך אוראייניקלעך וועלן זעהן דעם בילד אזוי האט אויסגעקוקט די באבע וואס טויג דאס? שוין זיי האבן געפאלגט זיי האבן געפאלגט און מ'האט אויך געמאכט א בילד ווי א ירושלימע אידענע ווי זי איז געווען כסדר אנגעטון א ירושלימע אידענע און ער האט געזאגט רבי יעקב בלוי א אינטערעסאנטע זאך א דבר פלא אז פון איר איז נישט געבליבן קיין שום בילד נאר דער בילד נאר דער בילד איז געבליבן פון איר אינטערעסאנטע זאך שוין מען זעהן מיט געפאל איך שמועסט אז אזוי ביי יעדן נסיון וואס דרייט זיך ארום מיט א מענטשן א מענטש האט א קבלה ער קוקט נישט דארטן אבער איינמאל איינמאל איינמאל לאמיר געבן א קוק דארטן דו קענסט נישט וויסן וואסערע בילד ס'עט בלייבן פון דיר קען זיין אז דאס וועט בלייבן דיין בילד די אייבישטער זאל אפהיטן. שטענדיג אז ער גיט דאך אכטונג נישט צו זיין אין כעס, אבער אבער איינמאל, איינמאל וועט ער זיין אין כעס, דו קענסט נישט וויסן וואסערע בילד ס'עט בלייבן צו נישט דער בילד וועט דא בלייבן, צו ס'איז אין שמירת עיניים, צו ס'איז אין כעס, צו איינמאל נישט גיין צום שיעור, איינמאל דא, דו קענסט נישט וויסן וואסערע בילד ס'עט בלייבן, ווער רעדט ווען מען רעדט נאך וועגן חינוך פון קינדער, האט דאך גערעדט וועגן די קינדער רבי יוסף חיים, יא? אז די בילד וועט בלייבן ביי די קינדער, א בילד פאר די קינדער. בלייבט די עיקר בילד וואס ס'בלייבט ביי די קינדער, וויאזוי די טאטע האט זיך געפירט בשעת נסיון, ווען זיי האבן געזען ס'איז אים שווער געווען צו גיין צו שיעור, ער איז יא געגאנגען צו א שיעור, ווי ער האט נישט ווי עס איז ווען עס איז שווער געווען און ער האט נישט כועס געווען, שווער געווען האט נישט כועס, דאס בלייבט די בילד ביי די קינדער, דאס קען זיין די איינציגסטע בילד וואס וועט בלייבן ביי די קינדער, זעהן ווי עס איז געווען שווער אין א ענין פון שמירת עיניים, האט זיך געלאזט קאסטן, ער האט אכטונג געבן אויף שמירת עיניים, קענסט נישט וויסן וואסערע בילד ס'עט בלייבן. ביי די קינדער בלייבט ערשט דער בילד, ווייל דאס דאס בלייבט ביי זיי ווי דער טאטע האט זיך געפירט ווען עס איז אים שווער געווען. דער בילד. ווען מען רעדט א שובבים, לאמיר מאכן א שיינעם בילד. שובבים, לאמיר אוועקשטעלן א בילד. איך געהערט דער סיגעטער רב געזאגט אז, ס'איז געווען איינער וואס איז געפארן דארטן, ווי ער געזאגט דארטן עפעס פון קרית יואל קיין וויליאמסבורג, א וועג פון אנדערהאלבן שעה, אנדערהאלבן שעה, איז ער דאך א מאסף, די באס איז א מאסף, און גייט ער ארויף, גייט ער אין סוף קרית יואל דארטן, אין מאנרא, איז שוין געווארן געפאקט די באס, ארויפגעקומען א עלטערע איד, א עלטערע איד ארויפגעקומען, און ס'איז געזעצן א בחור, די ערשטע באנק איז געזעצן א בחור. און דער בחור, דער עלטערע איד איז ארויפגעקומען, ער האט פארמאכט די אויגן. דער עלטערע איד ס'איז געפאקט די באס. און דער אינגער בחור שטייט מיט פארמאכטע, ער זיצט מיט פארמאכטע אויגן. ער זיצט מיט פארמאכטע אויגן זיצט ער. שוין, איז ער געשטאנען בעל כרחו, דער עלטערע איד שטייט און שטייט, א וועג פון אנדערהאלבן שעה, ער שטייט און שטייט. שטייט גייט אריבער צען מינוט א פערטל שעה אזוי ווי דער בחור פארמאכט די אויגן האב איך געמיינט ער איז אנטשלאפן געווארן זאגט ער ניין ניין טאקע פארמאכט די אויגן שוין אריבער א האלבע שעה א שעה ער זאגט האט אים אזוי מקנא געווען אזא שמירת עיניים פארמאכט די אויגן אזוי אזא שמירת עיניים ס'איז אנדערהאלבן שעה ער שלאפט נישט ער פארמאכט די אויגן. קיצור, ער זאגט סוף וועג האט ער אים געפרעגט, מסתם אינטערעסאנט צו וויסן, ווער איז דיין מורה דרך? ווער איז דיין משגיח? איך זעה אזא שמירת עיניים, ממש איך ווער נתפעל. פון ווי קומט דאס? איך האב מקנא געווען. פון ווי קומט דא אזעלכע השגות? האט ער מיר געזאגט דער בחור, איך וועל זאגן דעם אמת, ס'איז בכלל נישט קיין השגות, ס'איז בכלל נישט קיין מדריגה, נאר כ'וועל דיר זאגן, כ'האב געזען פשוט א אלטע איד איז ארויפגעקומען אויפן אוטובוס, און כ'האב נישט געקענט צוקוקן ווי איך זיץ און ער שטייט, האב איך פארמאכט די אויגן. כ'האב נישט געקענט צוקוקן ווי איך זיץ און ער שטייט, דערפאר האב איך פארמאכט די אויגן. דו נאר, אז דו פארמאכסט די אויגן וועט שוין זיין לייכטער פאר'ן אלטן איד צו שטיין? הא? ס'וועט דיר זיין לייכטער? הא? ס'וועט אים זיין לייכטער? ביסט דאך א נאר! א נארישקייט! אז דו פארמאכסט די אויגן וועט אים זיין לייכטער? וואס דארף פארמאכן די אויגן? איז די זעלבע זאך מיר האבן שובבים, שובבים דער רבונו של עולם שרייט שובו בנים שובבים, שטייט דער זקן מלא רחמים לעבן דיר און שרייט שובו בנים שובבים, דער בחור פארמאכט די אויגן, דער בחור פארמאכט די אויגן, ער מאכט זיך ער מאכט זיך ער פארמאכט ער איז זיך מעלים פון שובבים, ער מעלים פון שובבים, דער זקן מלא רחמים שטייט לעבן דיר, ער שרייט דיר שובו בנים שובבים, ממילא גיב זיך א שאטל. גיב זיך א, גיב זיך א ריר! ווי זאגט מען ביי די רייכן בעדי א שבעה בנים שבעון. איז איינער אריינגעגאנגען, איינער איז אריינגעגאנגען אין א בית מדרש, איז געווען אין קאווע שטיבל, אין קאווע שטיבל איז געווען דארטן א בלעטל, א מודעה, לכלכת, האסט שמוציג געמאכט, אתה לא מלאך, ביסט נישט קיין מלאך. לא ניקית, האסט נישט גערייניגט, אתה לא בן אדם, ביסט נישט קיין מענטש. לכלכת, האסט שמוציג געמאכט, אתה לא מלאך. לא ניקית, האסט נישט ריין געמאכט, אתה לא בן אדם. מען שמועסט לכלכת א גאנץ יאר ביסט נישט קיין מלאך. אבער לא ניקית שובבים, אתה לא בן אדם ביסט נישט קיין מענטש. וואס האט מען דיר געגיבן שובבים? לכלכת א גאנץ יאר, אתה לא מלאך ביסט נישט קיין מלאך. אבער לא ניקית שובבים, מען האט דיר געגיבן חמשה עשר שבת שירה אבער וואס האט מען דיר געגיבן? זיך געבן א שאקל. לא ניקית ער ער עס רעדט נישט רעב אתה לא בן אדם. נאר וואס דען? נאר ווי מיר האבן גערעדט, ווי דער ראשית חכמה זאגט אז דער לימוד פונעם גאנצן קריעת ים סוף איז אז נחשון האט געגעבן א שפרינג אריין און נאכדעם איז געווארן דער נס. אזוי ווען א מענטש מאכט ביי זיך זאגט ער, ווען א מענטש וויל א נס למעלה מדרך הטבע, און וואס איז די עצה? ווען דו וועסט ביי זיך ברעכן א טבע, ווען דו ברעכסט דעם רצון, ברעכסט א טבע, אויטאמאטיש ווערסטו ביי דיר א קרעדיט פון ניסים. דאס דארף מען גוט אריינלייגן אין קאפ, דאס איז דער לימוד פון קריעת ים סוף, זאגט דער ראשית חכמה. ווען דו ווילסט א נס, ווען דו ברעכסט, ווען דו ברעכסט ביי דיר די טבע, ווערט געבראכן אויבן, ווערט ביי דיר געבראכן אויבן דעם טבע. דעמאלט פירט זיך דער אייבערשטער למעלה מדרך הטבע, לסיסוס יברך ויפארו די מס' חיות. און דאס גוט וויסן רבי לייבעלע אייגער זאגט א מורא'דיגע יסוד די וואך. רשי זאגט אונז האמיר שוין געליינט פאר שני האמיר געליינט דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. בין מגדול ובין הים שטייט ויעשו כן, וואס זאגט רשי הקדוש, וואס איז געווען ויעשו כן, להגיד שבחם, שבחם פון אידישע קינדער, ששמעו לקול משה, ולא אמרו, זיי האבן נישט געזאגט, היאך נתקרב אל רודפינו, ווי קען מען דארטן גיין, אנו צריכים לברוח, אונז דארף, וויאזוי קען מען דארטן צוריק גיין, אלא אמרו, אין לנו אלא דברי בן עמרם, אין לנו אלא דברי בן עמרם, אזוי האבן זיי געזאגט. פרעגט רבי לייבעלע אייגער ס'א שבחן להגיד שבחן גייט אריבער אפאר פסוקים נאך שני גלייך אוי וואס שטייט דארטן וואס אידן האבן געשריגן צו משה רבינו אזעלכע ווערטער מ'זאגט מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים אזעלכע ווערטער איז וואס הייבסטו דא אן ויעשו כן להגיד שבחן וואלט נישט בעסער געווען זיין מעלים די גאנצע פרשה להגיד שבחן, גיב א קוק, נישט אריבער אפאר מינוט, א האלבע שעה און זיי האבן אנגעהויבן צו פיסקעווען, אנגעהויבן אזוי צו רעדן, וואלט נישט בעסער געווען ווען עס טוט מלא? ניין זאגט רבי לייבל אייגער די תורה שרייבט דיר אזוי, זאלסט וויסן ויעשו כן להגיד שבחן אין אנהייב וואס געזאגט אין לנו אלא דברי בן עמרם, אפילו מ'איז שפעטער געפאלן, אבער די ביסל וואס האט זיך געבראכן וואס איז געבליבן אין תורה ויעשו כן להגיד שבחן, אפילו מ'איז שפעטער געפאלן, אפאר פסוקים שפעטער, אריבער א האלבע שעה האבן זיי אנגעהויבן צו פיסקעווען, המבלי אין קברים במצרים, אזעלכע ווערטער, אבער דו האסט אין אנהייב זיך געבראכן דאס בלייבט אין תורה, פארמאכט די מויל אין אנהייב, אבער שפעטער האט ער זיך צולאזט, אבער אין אנהייב זיך פארמאכט די מויל, ס'שטייט אין תורה ויעשו כן, להגיד שבחן. אזוי זאגט ער אויכעט אז יענע וואך שטייט דארטן וגם צידה לא עשו להם, דער עולם געדענקט, זענען ארויסגעגאנגען ממצרים וגם צידה לא עשו להם, זאגט רש י, מגיד שבחן, שלא אמרו איך נצא למדבר בלא צידה, זיי האבן נישט געשריגן משה רבינו וויאזוי זאל מען ארויסגיין אין מדבר בלא צידה, אלא האמינו והלכו, קאפ אין וואנט, הוא שמפורש בקבלה זאגט רש י, זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, ביז היינט ראש השנה דערמאנט מען דא זכרתי לך חסד נעוריך אוואס?

זאגט ער נישט נאר ביי א איד זאגט רבי לייבל אייגער ס'איז אפילו ביי א גוי וואס הייסט? רש י זאגט די וואך נטית ימינך תבלעמו ארץ וואס זאגט רש י הקדוש אז פארוואס האבן זיי זוכה געווען לקבורה די מצרים? בשכר וואס זיי האבן געזאגט השם הצדיק האבן געזאגט השם הצדיק פרעגט רבי לייבעלע וויפיל צייט האט גענומען די השם הצדיק ווייסט וויפיל צייט גלייך נאכדעם ויכבד פרעה לבו הוא ועבדיו, ער מיט די עבדים ויכבד פרעה לבו אי, וויפיל צייט האט גענומען השם הצדיק א הרהור תשובה פון אפאר מינוט? דאס איז זיי האבן זוכה געווען לקבורה אויף דעם הרהור תשובה, ס'איז נישטא כזה זאך א הרהור תשובה אפילו שפעטער מען פאלט, אפילו שפעטער מען פאלט אפילו ביי א גוי, שטעל דיר פאר ווען א איד זיצט שובבים ער איז מהרהר בתשובה, ער איז זיך מחזק בתשובה ווי ער קומט אן. ס'איז די כלל הדברים פון א אידן צו וויסן אז מיט יעדן איינעם, דער רבונו של עולם האט א עסק מיט יעדן איינעם שטייט ביי רב צדוק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, בהשם הייסט אין רבונו של עולם משה עבדו הייסט אין זיך, משה עבדו מיינט שישים ריבוא כלל ישראל, און דער רבונו של עולם איז פארנומען מיט כלל ישראל ביי קריעת ים סוף ווי מ'האט פריער געשמועסט דער שפת אמת אז ס'איז געווארן צוברעקלט די ים פאר יעדן איינעם. קודם אויף צוויי, שפעטער אויף צוועלף, שפעטער פאר יעדן איינעם א ברעקל אתה פוררת בעזך ים. רבי יענקעלע גאלינסקי איז געווען א גרויסע מקורב ביים חזון איש, ער האט געהאט פון אים בריוו, חזון איש האט אים אסאך געשיקט אויף שליחות'ן וואס מען האט געדארפט, שווערע שליחות'ן האט ער אים געשיקט, און און ער האט געהאט בריוון פון חזון איש לכבוד רבי יענקעלע, איינמאל האט ער אים געשריגן לכבוד געשריבן לכבוד ידידי הרב רבי יענקעלע. ער האט עס באהאלטן, פאר פינף און צוואנציג יאר צוריק ווען ער האט געשריבן צוואה, און האט געשריבן צוואה מ'זאל אים באגראבן מיט דעם בריוו, וואס ער קומט ארויף אויבן אין הימל, וויל ער באווייזן אין בית דין של מעלה האט א ידיד ר' יענקל, א א חזון איש איז זיין ידיד? חזון איש איז א ידיד אויף וועם אנדערש. פאר פינף און צוואנציג יאר צוריק געשריבן צוואה. אבער א יאר צוויי פאר ווען ער איז אוועק, ער האט צוריקגעקומען פון שחרית און דאווענען, האט ער גענומען די בריוו האט עס צופליקט איז האט מען געזאגט אז ס'איז איבער א צוואה מען זאל דיר באגראבן מיט דעם זאגט ער כ'קום יעצט צו זאגן ביים דאווענען וידידים העברת עברו ים איך בין א ידיד פונעם אייבערשטן איך דארף נישט דעם חזון איש וידידים העברת עברו ים פארשטייט יעדער איינער דער רבונו של עולם פארנומען מיט יעדן איינעם נאר לאמיר זיך שובבים רבותי אביסעלע מיט א שאקל זיך נעמען דאס איז דער דער קליפה אז איך נישט אוי אוי אוי אוי אוי דער קליפה דאס איז געווען דתן ואבירם וואס האט פריער גערעדט פון נישט ביצה ווייל שטייט אפילו די תרגום יונתן זאגט די וואך פאר שני שטייט ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ וואס הייסט לבני ישראל דער פשוט'ע פשט איז אויף בני ישראל ער זאגט אויף בני ישראל נבוכים הם בארץ די תרגום יונתן זאגט אז ואמר פרעה לבני ישראל ס'איז געווען צוויי בני ישראל וואס האבן נישט געוואלט ארויסגיין פון מצרים ווער איז עס געווען דתן ואבירם און זיי האבן משתף פעולה געווען מיט פרעה ואמר פרעה לבני ישראל האט רבותי משתף פעולה מיט פרעה דער דתן ואבירם אין גאטשעס זיי האבן געזען זיך געשפאלטן די ים זענען זיי אויך געלאפן פאר זיי האט זיך אויך געשפאלטן די ים פארשטייסט יעדער איינער דער רבונו של עולם זאגט איך ווארט אויף יעדן אידן רבותי, איך זיך זמנים אזוי פון יראת שמים, די אגרא דכלה זאגט די וואך, די אגרא דכלה זאגט די וואך ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלוקיך. והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו. די האזנת איז מלשון אזניים, א הענטעלע.

א גדר אין יראת שמים, יעדער איינער מיט זיינס, עס מאכט זיך גדרים און סייגים שובבים, מאכט זיך גדרים און סייגים אין יראת שמים, אויף דעם זאגט די תורה צו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אויף דעם גדר אין יראת שמים. מיר זעען א ביאור אין דעם, ווייל די רבנו של עולם זאגט צו מידה כנגד מידה, אז דו מאכסט א גדר אויף יראת שמים, יא?

מורא'דיגע לשון, די וואכעדיגע סדרה אנהייב פרשה זאגט די של"ה הקדוש שטייט ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה זאגט די של"ה הקדוש דער לשון ראה והביטה זאגט ער כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים וסייגים והרחקות שלא יבוא לידי עבירה וויפיל א מענטש דארף זיך מאכן גדרים וסייגים מיט הרחקות גדרים וסייגים והרחקה שלא יבוא לידי עבירה, הנה, ווייל דו זעסט דאך הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו עשה הרחקה פן ינחם העם, דער אייבערשטער אליינס האט געמאכט דא א הרחקה, ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף. וויפיל מ'האט שוין געהאט? און מסיים אויף דעם דער של"ה הקדוש, אז שלום שלום לרחוק ולקרוב, ווער עס מאכט זיך הרחקה, עס מאכט זיך גדרים, גיי נישט דארטן, קוק נישט דארטן, מאכט זיך גדרים, שלום שלום לרחוק, ולקרוב. איינער וואס איז זיך מתרחק, ער מאכט זיך הרחקות, מחשש עבירה, ולקרוב זאגט דער אייבערשטער דו ביסט מיין קרוב. ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. שלום שלום לרחוק, די וואס מאכט זיך הרחקות ולקרוב זאגט דער אייבערשטער ביסט ביי מיר א קרוב. ווייסט וואס הייסט א קרוב? קרוב האט אן אנדערע הלכה. הרב פינקוס האט געוואלט אמאל זאגן וואס הייסט עס א קרוב, א הגדרה פון א קרוב, האט ער געזאגט ער איז געווען ביי א טיש פון א רעבין געווען דארטן טויזענטע אידן, ער איז געווען א אינגל דעמאלטס, געווען ביים סאטמאר רב זי"ע, ער איז געווען ביי א טיש געווען א ריזן עולם טויזענטע אידן האט ער געכאפט א פלאץ, ער איז געווען א אינגל, ער האט געכאפט א פלאץ אזוי לעבן פאר ווען דער רבי איז אריין, געשטאנען דארטן א שעה צייט פאר ווען דער רבי איז אריין לעבן רבינ'ס פלאץ, צוויי מינוט איידער דער רבי איז אריין, אריינגעקומען די גבאים. און מ'האט אים אויפגעהויבן אזוי ווי א פייגעלע, אזוי העכער די פאר אינטשעס, ביז אינדרויסן ארויס. גייט אריבער אפאר מינוט, זעהט ער ווי ס'עפנט זיך צוויי שורות. וואס איז? עפעס א אינגל דארף אריינגיין. האט ער געפרעגט וואס איז דא דער הבדל? מיר האט מען ארויסגענומען ווי א פייגעלע, אים נעמט מען אריין ווי א, ווי א, ווי א רבי? אה? ער זאגט, דו ווייסט נישט אז ער איז א משפחה מיטן רבי'ן? א פלימעניק, א ניס, א נעפיו?

הרחקה, האט ער געזאגט ס'איז געווען עפעס איינער וואס איז געווען נעבעך כל כולו שקוע אין דעם פלעשל, אין די וואדקע אין די קאניאק אין די בראנפן, ס'האט אים מזיק געווען אויך די געזונט און אויך די געלט, געלט האט ער אנגעזעצט וועגן דעם, אנגע'חובות'ט וועגן דעם, חובות, און און די געזונט אויך לא עלינו, ביז ער האט געוויסט ער מוז זיך אפרייסן פון דעם, האט זיך נישט געקענט אפרייסן אינגאנצן, האט ער זיך געמאכט א גדר, אז וואס? ער טרינקט נישט אליין. ער טרינקט נישט אליין. ממילא דאס ווי נישט ווי, דאס איז א גדר, ווייל לאו בכל יומא מתרחש ניסא טרעפן עפעס א שותה, איינער וואס האלט ביים טרינקען, שוין. געווען עפעס א טאג, ער האט געוואלט טרינקען, ער האט דאך מקבל געווען א קבלה, אז וואס? ער טרינקט נישט אליין, ער גייט ארויס אין די גאס און זוכט איינעם, קיינער האט נישט געוואלט, ער האט זיך געבעטן, קומטס אריין טרינקען, קיינער האט נישט געוואלט, שוין. האט אזוי געוואלט טרינקען, ער טרעפט נישט קיינעם, האט ער מחליט געווען די ערשטע זאך לאמיר אוועקלייגן די פלעשלעך מיט די גלעזער אויפן טיש. ווייל דאס מעג מען דאך, וואס האב איך מקבל געווען? נישט טרינקען אליין, אבער לייגן די פלעשלעך מיט די גלעזער אויפן טיש מעג מען דאך, שוין. ער גייט ארויס אין די גאס און זוכט נאך איין מאל איינער, ער זוכט, ער טרעפט נישט, זוכט, ער טרעפט נישט, ביז ער האט מחליט געווען נאך א זאך מעג איך דאך, אנגיסן די וויין מעג איך אויך אויף די גלעזער. איך מעג דאך אנגיסן די וויין. נאר טרינקען טאר מען נישט. אנגיסן די וויין. פששש. וואלט איך געוואלט אנגי. ער האט אנגעגאסן די וויין פשוט ווייל אין דעם רגע וואס איך טרעף א חבר זאל איך גיין גלייך גלייך גרייט צום טרינקען. האט אים אזוי געברענט. שוין. שוין גייט ער נאכאמאל און ער טרעפט נישט. ער טרעפט נישט. און פלוצלינג זעהט ער אז ביי איינע פון די גלעזער האט זיך אריינגעכאפט א זבוב. אז ווי אוי טאג טאג בין איך נישט אליין און האט אויסגעטרינקען אלע ביידע כוסות. פשש מיט אזא לומדות ווייל איך בין דאך נישט אליין כ'בין זיכער ער איז געשטאנען ביי די קבלה ער האט נישט נישט טרינקען אליין פשש אזא מין לומדות פון ווי קומט אזא קרימעלע ווייסט פון וואנט דאס קומט ווייל די וויין איז געווען אנגעגאסן ווען די וויין וואלט געווען אין שאפע וואלט נישט געקומען אזא טיפקייט איך בין נישט אליין. ווייל די וויין איז געווען דא גרייט. ווילסט וויסן וואס הייסט דאס וואס חזל זאגן לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב. שטיי נישט דארטן, יעדער איינער ביי זיין נושא כ'בין נישט געקומען געבן א שמועס פאר שיכורים דא איבער די פלעשל וויין, יעדער איינער ווייסט גוט גוט גוט וואס, שטיי נישט דארטן, שטיי נישט דארטן, לרחוק וועסטו ווערן לקרוב וועסטו ווערן. דערווייטער זיך. ער האט דאך שוין געזאגט דא די פרישה זאגט אין יורה דעה ש פ ג סעיף קטן ה זאגט ער אויף דעם גמרא די גמרא אין שבת אז אין שבת י ג לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב זאגט די פרישה העולם טועים בפירושו די עולם האט א טעות אין פשט וויאזוי לערנט די עולם פשט אז לך לך אמרינן נזירא סחור סחור גיי ארום און ארום לכרמא לא תקרב גיי נישט אריין אין כרם זאגט ער ס'א טעות! זאגט די פרישה, סחור סחור לכרמא לא תקרב ס'גייט בנשימה אחת ארום די כרם זאלסט זיך נישט דרייען! דריי זיך נישט ארום דעם כרם גיי אין א אנדערע גאס אינגאנצן! די עולם פארשטייט פשט לך לך אמרינן נזירא סחור סחור גיי ארום און ארום לכרמא לא תקרב גיי נישט אריין אין כרם! זאגט ער ס'א טעות! העולם טועים בפירושו חושבים שהכוונה זאלסט נישט אריין גיין אין כרם זאגט ער פארקערט! די פשט איז סחור סחור סביב לכרם אמרינן לנזיר זאגט ער סביב לכרם לא תקרב דאס איז משמרת למשמרת גיי נישט ארום דעם כרם יעדער איינער זאל זיך עס מתרגם זיין פאר זיינע ענינים נישט גערעכט יעדער איינער פאר זיינע ענינים ווי ער זאגט רבי גד'ל אייזנער אז מען גייט אמאל אין די גאס און שטייט א שילד זהירות צבע טרי ס'איז פרישע פארב קומט א בחור א אויבער חכם ער וויל דווקא אנרירן, ער וויל זען צו ס'איז טאקע פריש פון ווען דאס איז, ער וויל דווקא אנרירן, איז דאך א אויבער חכם, זאגט ער ביסט דא א אנדערמאל איז א אנדערע שילד זהירות סכנת מוות, דארט איז די גרעסטע אויבער חכם וועט נישט אנרירן דארטן, זאגט ער זאלסטו וויסן א עבירה איז נישט צבע טרי ס'איז סכנת מוות, א עבירה איז סכנת מוות, היינט דארף מען נישט מסביר זיין, סחור סחור אמרינן נזירא לכרמא לא תקרב.

ווער רעדט פון די כלים משחיתים וואס מען דארף נישט רעדן, ער זאגט אז זריקה איז א זאך, דער ר' בונם אטוואצקער, דו גיבסט א ווארף, גיבסט א ווארף אויף א חלק פונעם גוף, נישט אויפן גאנצן גוף, א חלק פונעם גוף און האסטו מזיק געווען דעם גאנצן גוף, דאס איז מינות, ס'זעט דיר אויס עפעס א קליינעקייט, ניין ניין, האסטו מזיק געווען דעם גאנצן גוף, נזרקה בו. א גדר אין יראת שמים.

הענגל. מען האט געשריבן אויף דעם א זכרון דברים, אפגעחתמעט, אפגעשלאסן, אפגעשלאסן א קנין און א מכירה. שוין. איין קומען די ערשטע טאג ער קלאפט אין טיר, וואס איז, ער דארף אויפהענגען זיין רעקל. צוויי שעה ארום, ער קלאפט אין טיר, ער דארף אראפנעמען די רעקל. צו מארגנס, ער בייט, ער נעמט דעם אנצוג, ער לייגט דארטן דעם טיש קאפטן. איבערמארגן, ער נעמט אראפ די טיש קאפטן, ער לייגט דעם קאפעליטש, ער האלט זיך אזוי אין איין שפילן, ער איז געווארן עפעס א שטיקל מוטרד דארט אין שטוב. האלט אין איין קלאפן, קומט איבער איבערמארגן, גיט א הענג אויף דארטן, א נבלת בהמה, א נבילה, אזוי זאגט די תולדות, אנגעהאנגען א נבילה, ס'איז געווארן דארטן א שווערע ריח רע, מ'האט אים געשריגן אין גאנצע שטוב, נעם עס אוועק פון דא! זאגט ער דרייטס נישט די קאפ, די הענגער איז מיינע, עס איז דא א געחתמ'טע זכרון דברים, דאס איז מיינע, איך האב עס געקויפט פאר בכסף מלא. גייט עפעס ארויף דו קענסט דא נישט לעבן, ניין דאס איז מיין, ענק טארן זיך נישט צוטשעפען צו דעם הענגער, און אזוי איז געווען זאגט דער הייליגער תולדות ביז דער גביר האט געדארפט אפלאזן דעם פאלאץ און דער עני האט עס געמוזט פארקויפן פארן עני ווייל ער האט זיך נישט געקענט אפטשעפען, זאגט דער תולדות דער יצר הרע דאס איז די משל די יצר הרע ער וויל נאר דעם נאגל, דו מיינסט ער וויל דעם נאגל, ער וויל דעם נאגל ביז ער גיבט דיר א פיל אן, פו! זעסט ווי ער האט אנגעפילט פון קאפ ביז פיס, דו מיינסט ער מיינט נאר דעם נאגל. ער רעדט איין דעם, דער יצר הרע רעדט איין דעם מענטשן אז ער וויל נאר דעם נאגל עפעס א קליינעקייט עפעס א קליינע פירצה איז קומט דער בחור אין אנהייב ניין איך וויל נישט די צווייטע מאל איך וויל אויך נישט די דריטע מאל איך וויל אויך נישט ביז ער ווערט נחנצען און שפעטער פיל ווערט ער אנגעפילט ביז קאפ פון קאפ ביז פיס מען דארף נישט היינטיגע דור מסביר זיין וואס דאס מיינט אויף די אלע כלים דער אייבישטער זאל אפהיטן א גדר וסייג א גדר וסייג און דערציילט נאך אז ביי די מלחמה ווען ס'איז געווען ווען די נאצים ימח שמם האט זיך אנגעהויבן די דייטשן האבן געשיקט פארן ראש ממשלה פון פוילן אז זאלן צוריקגעבן דאנציג דאנציג איז געווען איז געווען בעבר געהערט צו דייטשלאנד זיי האבן געהערט פון אים, און זיי האבן געוואלט, זיי האבן געשיקט פאר פוילן מען זאל צוריק געבן דאנציג, אז נישט הייבט מען אן א מלחמה, אז נישט הייבט מען אן א מלחמה. האט דער ראש ממשלה פון פוילן געזאגט, ווען איך ווייס אז זיי רעדן, זיי זאגן דאנציג און זיי ווילן דאנציג, וואלט איך זיי צוריק געגעבן דאנציג, אבער איך ווייס דאך אז זיי זאגן דאנציג אז זיי ווילן ווארשע א בירה, זיי ווילן אנקומען אין ווארשע, ממילא איז נישטא קיין ברירה נאר אנקומען א מלחמה. די זעלבע זאך די יצר הרע, ער זאגט דיר דאנציג, ער מיינט עפעס אנדערש, ער מיינט נישט דער און דער נאגל, ער מיינט ער גיבט א פילאון פון קאפ ביז פיס, אז דו וועסט נישט מאכן דעם גדר, אז דו וועסט נישט מאכן דעם גדר, די גדר אין יראת שמים, דא זאגט דער דער של"ה הקדוש אזא לשון זאגט ער בוא וראה זאגט ער די די וואכעדיגע סדרה קום וועסטו זעהן וויפיל א מענטש דארף גדרים אין יראת שמים זאגט ער אז די ראו והביטו כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים וסייגים והרחקה שלא יבוא לידי עבירה הנה הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו עושה הרחקה פן ינחם העם די וואכעדיגע סדרה וואס הייסט עושה הרחקה? ניו יארק די בארג און דערציילט נאך אז ס'איז געווען איינער ביים טריסקער מגיד ביים טריסקער מגיד איינער איז געקומען און האט אים געבעטן ס'איז געווען בימים ההם פאר צוויי הונדערט יאר צוריק ער האט געוואלט ארויספארן קיין אמעריקע אמעריקע דאז יענע אמעריקע דעמאלטס ער האט געזאגט כ'האב נישט קיין פרנסה איך מוז פארן קיין אמעריקע ער האט אים נישט געלאזט רבי וואס איז כ'האב נישט קיין פרנסה ער האט אים נישט געלאזט חברה ס'איז דא דארט נאך תלמידי חכמים, ס'איז דא דארט נאך תלמידי חכמים יראי שמים, וואס איז פארוואס איז נישט דער רבי איך האב נישט קיין פרנסה, האט דער טריסקער מגיד געזאגט כ'וועל זאגן פארוואס, ס'איז אמאל געווען א תלמיד חכם מיט א עם הארץ, צוויי אידן זענען געגאנגען אין די גאס, זענען געגאנגען פונדק אחד נזדמנו, און דער תלמיד חכם האט געהאט א קליין סידור'ל, און דער עם הארץ האט געהאט א דיקע גרויסע גראבע סידור, וואס איז געווען פיל הקדמות פון ראשונים מיט ביאורים פון אחרונים מיט הקדמות, און דער תלמיד חכם זאגט פארן עם הארץ, אפשר קען מען זיך בייטן ס'וועט זיין א טובה פאר אלע ביידע, דו וועסט נישט דארפן שלעפן אזא גרויסן סידור, און איך וועל לערנען די ראשונים, דו וועסט נעמען א קליינע לייכטע סידור, און איך וועל קענען לערנען די ראשונים, וואס זאגסטו? ניין בשום פנים ואופן נישט, ביטע וואס דארפסטו שלעפן אזא גרויסן, איך גיב דיר א קליינע א שיינע א נייע, בשום פנים ואופן נישט, וואס איז? זאגט דער עם הארץ אזוי, אין מיין דיקע סידור, איז דאך געווען פיל הקדמות פון ראשונים, איז אפילו ס'רייסט זיך אויס די ערשטע בלאט, די צווייטע בלאט, די דריטע בלאט, איז די אדון עולם נאך גאנץ. ביי דיין סידור די ערשטע ריס איז אויס אדון עולם. זאגט ער דערפאר לאז איך דיר נישט פארן קיין אמעריקע. דארטן די ערשטע רייס איז דאן אויס אדון עולם. אויס אמונה, אויס קדושה. פארשטייט זיך רבותי, ווען מ'רעדט דא אמעריקע וואס איז געווען פאר צוויי הונדערט יאר צוריק, נישט היינטיגע אמעריקע וואס איז מלא חכמים וסופרים, מלא חכמים וסופרים. וואס דעמאלטס איז געווען די אבער די געדאנק איך בין נישט געקומען יעצט מגלה זיין וואס אמעריקע איז געווען פארשטייט איר פארשטייט די געדאנק ער זאגט א געב אכטונג זאלסט האבן גדרים מיט סיוגים אז איין ריס זאל נישט ווערן אויס אדון עולם גדרים מיט סיוגים ווי זאגט די כלי יקר די וואך די כלי יקר זאגט אזוי די בעל הטורים זאגט סוף פרשה במלחמת עמלק כתוב זאת נארמאל ווי דאס שטייט זיכרון בספר ושים באוזני, זאגט דער בעל הטורים איז ראשי תיבות זבוב. נאכאמאל, זיכרון בספר ושים באוזני, ראשי תיבות זבוב. אזוי זאגט דער בעל הטורים. פארוואס? זאגט ער בחיים בחזל, עמלק דומה לזבוב. און זיי זאגן גמרא אין ברכות סמך אלף, יצר הרע דומה נמשל לזבוב. זאגט דער כלי יקר, וואס איז די זבוב? ס'איז עמלק נמשל לזבוב, וואס איז זבוב? דער זבֿובֿ רירט נישט אָן דאָ קיין גאַנצע פֿלייש. ער קען נישט עפֿענען דעם מויל אויף אַ גאַנצע פֿלייש. ער זוכט אַ לעכל. דאָרטן קומט ער אַריין. אַז ס'איז דאָ אַ שחין, אַ מורסא דאָרטן, אַ מויל, דאָרטן קומט ער אַריין. אַנישט קען נישט. טאָ גיב אַכטונג, ער איז דומה לזבֿובֿ. אַז דו וועסט זיך האַלטן גאַנץ גדרים און סייגים, וועט ער נישט קענען אָנקומען, זאָגט דער כּלי יקר. וועסט אים נישט גיבן קיין דריסת הרגל. אַ, אַ, דאָס איז, די גדרים און סייגים, שובבים. אזוי טייטשט ר' שיעלע בעלזער דאס איז טייטש וואס מען גייט זאגן ביי די שירה אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל דו וואס איז דו גולם? איך פארשטיי נישט האסט נישט געזען וואס איז געווען יענע וואך ויקם פרעה לילה האסט נישט געזען אינמיטן נאכט וואס איז געווען מכת בכורות און ער גייט נאך מיט אזא מבטח מיט א פארזיכערקייט אמר אויב ארדוף אשיג ווען איז דאס אזוי געווען פארזיכערט? דו ווייסט פארוואס זאגט רבי שיעלע בעלזא? ווייל פרעה האט געוויסט דעם סוד אז פארוואס זענען זיי נגאל געווארן פון מצרים בזכות שלא שינו שמם לשונם לבושם געווען גדרים געווען גדרים שמם לשונם אמר אויב ארדוף אשיג איך גיי זיי משיג זיין ווייל ווי אזוי אחלק שלל שלל ראשי תיבות שמם לשונם לבושם אחלק זאגט רבי שיעלע בעלזא אפילו אויב א חלק פון זיי וועל איך מצליח זיין אוועק צו נעמען די שלל שמם לשונם לבושם איז שוין וועל איך זיי תמלאמו נפשי אריק חרבי. פארשטייט? וויסן די גדרים און סייגים, און טאקע ווען ס'איז שווער האט איר דאך געהערט די ראשית חכמה נאר בזכות דעם ווערט א קריעת ים סוף, ווען דו האסט די למעלה מדרך הטבע, זיך אויסלערנען דעם התחזקות אויפן גרעסטן פארנעם. זאגט נאך רבי צדוק הכהן פון לובלין ער זאגט אז ער האט געזען אן עובדא וואס פון דעם דאס האט אים געגעבן דאס האט אים אויסגעלערנט די גאנצע תהלוכות החיים אז אלץ אינגערהייט האט ער געזען אן עובדא דאס האט אים אויסגעלערנט די גאנצע תהלוכות החיים א זון מיט א טאטע א טאטע מיט א זון א הונגעריגע צוויי הונגעריגע זענען געגאנגען אין די גאס זיי זענען געווען פארהונגערט, פאר'חלש'ט און נישט געהאט קיין געלט. אינמיטן וועג האט דער טאטע געזען אינמיטן וועג א מטבע אויף דער ערד. האט ער געבעטן די קינד, א קינד פון צוועלף יאר, בייג זיך אראפ, הייב עס אויף. האט געזאגט, טאטע, כ'האב נישט כח. כ'האב נישט כח ארויף. האט נישט כח, האט דער טאטע זיך אראפגעבויגן. דער טאטע האט עס אויפגעהויבן און געקויפט מיט דעם דרייצן עפל. דרייצן עפל. האט ער געבעטן דעם זון זאל טועם זיין. די די זון איז פארחלשט, זייט אויעם. די זון איז א אויבער חכם, זאגט ניין טאטע מיר קומט זיך נישט, ווייל איך האב זיך נישט געוואלט בייגן, און קומט זיך מיר נישט, ס'איז א אויבער חכם. טאטע האט רחמנות געהאט, טא ער האט זיך געבעטן מיין קינד עס, ניין ס'קומט זיך מיר נישט, איך האב זיך נישט געוואלט בייגן נאר פאר דיר. קיצור די טאטע קען רחם האבן אויף די זון, די קינד וויל נישט עסן, וואס האט ער געמאכט? האט געזאגט פארן קינד איך דארף גיין ערגעץ אנדערש, רבי צדוק איז געשטאנען צווישן זיי ביידע, ער זעט איך דארף גיין ערגעץ אנדערש, און וואס האט די טאטע געמאכט, יעדע הונדערט מעטער האט ער אראפגעווארפן א עפל, אראפגעווארפן נאך הונדערט מעטער אראפגעווארפן א עפל, וואס איז געווען די חשבון אז ווען די קינד קומט באלד וועט ער טרעפן די עפלעך, וועט ער עס עסן, טרעפן עפלעך, און אזוי זעט ער. דער קינד קומט אן, די טאטע נאך הונדערט מעטער אראפגעווארפן א עפל, נאך פופציג מעטער נאך א עפל, נאך הונדערט עפל, נאך הונדערט מעטער נאך א עפל, נאך א עפל, ביז, און רבי צדוק זעט ווי דער זון גייט שפעטער, ער טרעפט דעם ערשטן עפל טרעפט ער אין מיסט, אין מיסט, אזוי האט רבי צדוק געזען ווי דער זון בייגט זיך אראפ, נעמט דעם עפל, שווענקט עס אויס, שווענקט עס אויס, ביז עס איז געווארן ריין, האט ער געמאכט א ברכה, האט זיך א מחיה געווען. ער זעט נאך א פופציג מעטער גייט ווייטער טרעפט ער די עפל אין דזשורי. סוריס. ער זעט ווי דער אינגל בייגט זיך אראפ און ער מאכט עס ריין, הייבט עס אויף פון די דזשורי, מאכט עס ריין, שווענקט עס אפ, ביז ס'איז געווארן ריין פון דעם ריח פון א, און ער האט זיך מחיה געווען עס אויפגעגעסן. ער גייט שפעטער, טרעפט ער שפעטער אין אין מעלעד, זאמד און פאר, זעט ער ווייטער ווי דער זון בייגט זיך אראפ, הייבט עס אויף, וואשט עס אויס און עסט זיך מחיה. אזוי זאגט ער און ביז א שעה צוויי האט ער געטראפן אלע דרײַצן עפל און געגעסן אלע דרײַצן עפל. אוי האט רבי צדוק געזאגט דאס האט מיר דעמאלטס אויסגעלערנט אז איין בייג אין אנהייב וואלט אים חוסך געווען די אלע בייגעלעך. ווען ער גיבט זיך א בייג די ערשטע מאל ווען די טאטע האט אים געבעטן בייג זיך אראפ הייב מיר אויף די עפל הייב מיר אויף דעם מטבע. וואלט נישט ווען נישט געווען פויל כ'האב נישט כח וואלט ער נישט געדארפט זיך בייגן אזוי פיל די גאנצע צייט ער האט זיך דא געהאלטן אין איין בייגן און וואשן און בייגן און וואשן געווען א לימוד אויפן תהלוכות החיים איין בייג אין אנהייב ס'איז אויף אלץ בין אדם למקום בין אדם לחבירו בין אדם לחבירו מען שווייגט איין מאל אין אנהייב און חוסך זיך אזוי פיל צו שפעטער צו דארפן שווייגן איין מאל שווייגט אין אנהייב איינמאל ער שווייגט אין אנהייב דארף ער נישט אזויפיל מאל שווייגן, נישט ווי עס זענען געווארן אזויפיל גראטשקעס קוקט אריין די גמרא אין סנהדרין דף ז, בהרחבה ווי די גמרא איז דאס מסביר, איינמאל ער שווייגט אין אנהייב, צו מיט די אויגן, איינמאל אין אנהייב, האב שכל, איין בייגעלע, וועט חוסך זיין אזויפיל בייגעלעך, האט רבי צדוק געזאגט פון דעם האט ער זיך אויסגעלערנט די תהלוכות החיים. נו ס'איז שווער א בייגעלע, אויף דעם זאגט דער ראשית חכמה, אויף דעם איז געווארן קריעת ים סוף נאר פון א בייגעלע, נחשון געגעבן א טאנץ אריין אין ים, א בייגעלע. און דער צמח צדק פלעגט רופן שביעי של פסח ראש השנה למסירות נפש, נאר ס'איז א בייגעלעך, וואס מאכט מען בייגעלעך? בייגעלעך. מען ווייסט אין פרשת נשא שטייט כף אחת עשרה זהב. א באוואוסטע ווארט פון ר' מאיר פרעמישלאנער. און ער זאגט אז כף אחת, איין בייג, עשרה איז יו"ד. זהב גאלד, איין בייג, און ער איז געווארן א גאלדענע איד. יא, איך האב געהערט דעם מחותן בערזשאנער רבי, האט ער געזאגט אז ס'שטייט דארטן צוועלף מאל ביי צוועלף שבטים כף אחת עשרה זהב, צוועלף מאל, וואס איז צוועלף מאל? ווייל יעדער איינער האט זיך זיין בייגעלע. יעדער איינער האט זיך זיינס וואס ער דארף בייגן, יעדער איינער האט זיך זיין בייגעלע, ווייס איך היינט איז דאך דא, יעדע בעקעריי האט דאך היינט מאפיעס הצבי, מאפיעס, זיין נאמען, דא מאפיעס מיילעך, מאפיעס יאנקל, יעדער איינער האט זיך זיין בייגעלע ווי ער דארף זיך בייגן, און ער וועט זיך מאכן דארטן א קריעת ים סוף, כף אחת עשרה זהב. יא טייערע אידן מען דערנענטערט זיך צו אזא גרויסן שבת, אוי שבת שירה. אין רמתים צופים אויפן תנא דבי אליהו שטייט דארטן, ער ברענגט דארטן אז רבי איציקל וואורקער האט געפרעגט דעם חידושי הרי"ם, פארוואס רופט מען די וואך שבת שירה, יענע וואך האסטו גערופן שבת פסח, שבת בא האסטו גערופן שבת סדר, שבת יציאת מצרים, די קומענדיגע שבת יתרו האסטו שוין גערופן שבת שבועות, שבת קבלת התורה, נו וואס רופסטו די שבת שבת שירה, שטייט דאך שוין אין די פוסקים שבת שירה, די נאמען שבת שירה האט שוין, פארוואס רופסטו שבת שירה? האט ער אים געענטפערט די חידושי הרי"ם, ווייל היות אין ספר תורה ווערט געשריבן די שירה אריח על גבי לבינה, יא, עס הייסט דאפלט גלאט, האלב כתב אויף דאפלט חלק, זאגט ער איז די ספר תורה שרייט די מצב, די ספר תורה שרייט אז א אנדערע מצב, האט ער מיר געזאגט א וואס איז די טייטש? האט ער געזאגט די חידושי הרי"ם אמאל שטייט ישראל איז א ראשי תיבות יש שישים ריבוא אותיות לתורה, יעדע איד האט א אות אין די תורה, זאגט ער די קלף איז די גוף, און די דיו איז די נשמה. דאס איז די נשמה. טא אויב ס'איז געשריבן געווארן די וואך אריח על גבי לבינה האסטו פארשטאנען יעדע גוף ווערט נשתנה דעם שבת. און דערפאר איז דאס שבת שירה. ס'איז א אנדערע שבת. יעדער איד ווערט נשתנה אין דעם שבת. ער ברענגט דארטן דער רמתים צופים שרייבט ער בעיני ראיתי. אזוי איז ער מסיים. בעיני ראיתי שהוא רוקד ממש בקבלת שבת זו, דער חידושי הרי"ם.

איז אזוי שבת זאל מיר זיך אריינגיין שיבער אין מצרים פארשטיי איך די ערב שבת ווערט נישט פולט אין דעם יאר קרי מראות הזמן קרי מראות הזמן אוי אין די אלע עניינים וואס איז קשה כקריעת ים סוף צו איינער מיט זיווגו של אדם איז קשה כקריעת ים סוף איינער מיט פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף און די אלע עניינים איז מסוגל דעם שבת און בית אברהם האט געזאגט דער בחור וואס האט געווארט אויף א שידוך

גיט די דוגמא פון מען מאכט זיך א טיר און דא א צינגעלע, א צינגעלע פארמאכט די טיר, דעם שבת ביי לעכטצענען גיט דער רבונו של עולם א ריק אוועק דעם צינגעלע, יעצט גיי אריין אויף יעדע צינגעלע, צו אויף א שידוך, צו אויף געזונט, צו אויף נחת, צו אויף יעדע איינע מיט זיין צינגעלעך. זיי זאגן אז דער ערשטע סאדיגער רבי האט געזאגט פארוואס רופט איר שבת שירה, פרעגסט פארוואס מען רופט איר שבת שירה? קוק דעם גאנצע פרשה, ס'איז דאך אנגעהויבן מיט א קריעת ים סוף. קריעת ים סוף, צושפאלטן א ים, איז געווען ניסים. שפעטער מים מרים איז געווארן מתוק, איז געווען ניסים. שפעטער געווען ירידת המן, איז געווען ניסים. מלחמה, שפעטער פון צור איז ארויסגעגאנגען וואסער פון די שטיין, איז געווארן ניסים. שפעטער מלחמת עמלק ויקרא שמו ה' ניסי. און וואס פרעגסטו וואס רופט די שבת שיר האט ער געזאגט? מלא ניסים, גיי נאר אריין, שפרינג דא אריין, טאנץ מיט צוזאמען. גיי אריין דא. גיי אריין, ריק זיך אריין דא. ווער, איך אויכעט? איך, איך קען אויכעט? ס'איז ר' צדוק, מ'האט שוין געשמועסט אנהייב שיעור. אבער, אבער, אבער, ס'איז ר' צדוק ברענגט פון רבי ר' בונם, פרק שירה, ידוע אז פרק שירה איז עפעס א מורא'דיגע זאך, כל העוסק בפרק שירה, בכל יום יהיה בן עולם הבא. ס'איז א מורא'דיגע סגולה פון פרק שירה, זאגט דער רבי ר' בונם פארוואס? ווייל פרק שירה, דארטן די אנדערע. די שרצים דארטן, צפרדע מה אומר, יא, זיי זאגן דארטן שירה. זאגט דער רבי ר' בונם, אז דא אמאל א מענטש גיט א פאל, ער איז געווארן דארטן בבחינת צפרדע, פו! בבחינת שרץ, פו! און דעמאלט זאגט ער שירה זיך מחזק, דאס איז די גרעסטע סגולה מובטח לו שבן עולם הבא. ער איז דאך געפאלן, ער איז אויס מענטש געווארן, נעבעך. ואנכי תולעת ולא בן אדם. ער איז אויס מענטש לא עלינו. און עס קומט א שבת שירה הייבט ער זיך אן צו שרייען שירה, אה, זיך שמייסן אריין, גיבט זיך א הייב אויף. ער איז בן עולם הבא. ווי דער דער אמרי חיים האט געזאגט, אז ישיר משה ובני ישראל זאגט רשי מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. נאר זאגט דער אז זאגט דער אמרי חיים, אז מכאן רמז תחיית המתים, מיט די שירה קען מען מאכן א תחיית המתים, דעם לעבעדיגן מת אויפשטעלן אויף די פיס. א שבת איז מסוגל אויף אלע עניינים אלע אופנים שר שלום די ערשטע בעלזער רב זי"ע זאגט עס שטייט אין חזל אז בשעת קריעת ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם וואס הייסט ווי איז געווען א גלאז וואסער איז געווארן געשפאלטן פרעגט ער אונז ווייסט מען אז ידוע דער זוהר הקדוש לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא די אייבערשטער מאכט נישט סתם א נס וואס איז געווען די ענין אז וואו ס'איז דא א גלאז וואסער ווערן צושפאלטן די וואסער? וואס איז די ענין דערביי? וואס איז די ענין דערביי? זאגט די שר שלום אז מים אין פסוק הייסט צרות. הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. זאגט די שר שלום באותה שעה קריעת ים סוף נבקעו כל מימי של עולם אלע צרות אלע צרות איז דארט ממילא קענסטו דעם שבת אריבער גיין אלעס אלעס אלעס אלעס ניץ נאר אויס גיי אריין אין הייסן טאג אריין הייב אן צו קאכן הייב אן צו קאכן הייב זיך אן צו גרייטן פאר אזא שבת, פארשטייט זיך מיט שעות רציפות בתורה, פארשטייט זיך מיט יראת שמים, פארשטייט זיך, אבער די הכנה איז מיט די שירה אליין דאך, פון מארגן זאג אביסל שירה אביסל אנדערש, א לשון וואס די בית אהרן שרייבט, די בית אהרן שרייבט עס, די בית אהרן זאגט עס אויף יעדן טאג, אבער די שירה, ער שרייבט אזוי, בשירת הים. יש הכל. מה שהיה ומה שעתיד להיות. אלעס איז כלול אין שירת הים. וכל הגאולות וכל הענינים שצריך האדם הכל נכלל בשירת הים. וכל הגאולות וכל הענינים שצריך האדם הכל נכלל בשירת הים. איז ממשיך די בית אהרן. ואם יאמר האדם שירת הים בכל לב ובמסירות נפש, כל אחד לפי מה שהוא יעדער איינער מיט זיין בכל לב, יתוקן כל עניניו בגוף ובנפש. א געזונטע גוף מיט א פרייליכע נפש. מורא'דיגע לשון. חתמ'ט דא אויף א טשעק דא.

ער זאגט אז מען גייט זאגן ביי די שירה זאגט מען עד יעבור עמך השם עד יעבור עם זו קנית וואס הייסט קנית? אז די אייבישטער האט געקויפט דעם עם דעם פאלק מיט וואסערע קניין? משיכה הגבהה וואס וואסערע קניין? דא א מורא'דיגע ווארט די גמרא זאגט די עולם געדענקט דאך די גמרא אין קידושין כ"ב ב אז ווען א ווען א עבד הייבט אויף דעם אדון, הגביהו הוא לרבו, ווען דער עבד הייבט אויף דעם אדון, איז דעמאלטס איז דער אדון קונה דעם עבד בקניין חזקה. אז דער עבד האט אויפגעהויבן די אדון, האט דער אדון קונה געווען דעם עבד בקניין חזקה. זאגט דער רב, מען זאגט אנהייב שירה, זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו. וואס טייטש ארוממנהו? אז דו הייבסט אויף כביכול ווען דו זאגסט שירה. ממילא אז דו הייבסט אויף כביכול האט כביכול דיר קונה געווען בקנין חזקה עם זו קנית בקנין חזקה. נורא נוראות, גיב זיך א שטעל אפ א מינוט פאר ווען דו זאגסט ויושע אמר, וואס איך מאך דא? וארוממנהו? אלוקי ארוממך? וכל הגאולות וכל הענינים שצריך האדם הכל נכלל בשירת הים, יתוקן כל עניניו בגוף ונפש, מען רעדט, מען רעדט דאך היינט שובבים, און ס'איז פון די גרעסטע תיקונים יתוקן, די חרדים ברענגט אין פרק עיין ג, ס'איז נוגע א גאנץ יאר אבער בפרט אויף שובבים, ער זאגט אז פונקט ווי ביי חולי הגוף, בחולי הגוף איז דא רפואות, ס'איז שווער, ס'איז שווער עס אראפ צו שלינגען, ס'איז שווער, און ס'קאסט אסאך געלט אויכעט, ס'איז נישט אין סל התרופות, ס'איז נישטא, ס'איז שווער, ס'קאסט געלט, ס'איז יסורים, ס'איז דמים תרתי משמע, און ס'איז דא רפואות וואס איז נישט שווער און ס'קאסט נישט אסאך געלט, סגולישע רפואות, טבעוני. טבעוני, צמחוני, דאס גייט לייכטער. ס'איז די זעלבע זאך איז בנפש. ס'איז דא סגולות וואס איז שווער, זאגט דער חרדים, וואס? פונקט ווי תעניתים, סיגופים, ס'איז שווער. ס'איז דא רפואות פאר'ן נפש וואס איז לייכט, וואס? הייבט ער אן מיט אפאר זאכן, אמן יהא שמיה רבא. שרייבט ער הסגולה השלישית, איר הערט וואס ער זאגט? הסגולה השלישית, לומר שירת הים בשמחה כאילו הוא יצא עתה ממצרים כאילו יעצט ארויס פון מצרים מיט אזא שמחה שעל ידי זה מתכפרים לו כל עוונות. ווערט נתכפר כל עוונות. ממילא איר מאכט דאס לייכטערהייט א לייכטע תיקון שובבים. אבער ס'זאל זיין מיט א שמחה כדי עס שטעלט זיך אפ אביסל. איז ער ממשיך אויף דעם די חרדים און זאגט אזוי, דאיתא במדרש זאגט ער, די פ ס'שטייט גלייך נאך די שירה שטייט ויסע משה את ישראל, זאגט דער מדרש וואס טייטש ויסע משה שהסיעם מעוונותיהם, שנמחלו להם העוונות על ידי השירה זאגט די מדרש ווייל שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה מוחלין לו על כל עוונותיו, אזוי זאגט די מדרש. יעצט הערט וואס די חרדים זאגט א מורא'דיגע ווארט. זאגט מען הייבט אן די שירה אז ישיר משה ובני ישראל ויאמרו לאמור וואס הייסט ויאמרו לאמור? לאמור הייסט זאגן יעדן טאג ויאמרו לאמור לדורות בכל יום און זאגט די חרדים וכתב רשבי אז ר' שמעון זאגט אין זוהר הקדוש אז לאמור איז די טייטש מען זאל זאגן יעדן טאג כשעה ראשונה

אין משנה ברורה סימן נ א סעיף קטן י ז' ברענגט דאס אויכעט ברענגט פון זוהר הקדוש ער ברענגט שם אין זוהר הקדוש ויאמר שירת הים בשמחה וידמה בדעתו כאילו באותו יום עבר בים והאומרו בשמחה מוחלין לו עוונותיו א תיקון שובבים ס'איז א גאנץ יאר אבער מוחל גיב זיך א שטעל אפ אביסל זאגסט דאך סיי ווי שירה דו ביסט אביסל אזא עצל אין די מח גיב זיך א שטעל אפ אביסל שפאלטן דעם ים, און פארשטייט זיך מיט א שמחה, שטייט דא והאומרו בשמחה, אלע אלע אלע באטאנען דא די האומרו בשמחה, דעמאלטס איז מיט א שמחה, נישט כ'משתדל מכוון צו זיין יעדע ווארט און און און און, מיט א שמחה, ווען נישט אז מ'זאל מכוון זיין יעדע ווארט, מיט א שמחה. יששכר דוב בעלזער זאגט א מורא'דיגע ווארט, אז די נשים האבן נישט געזינדיגט די עגל, פארוואס? ווייל די עגל שטייט, וירא את העגל. ומחולות, עגל ומחולות, זאגט ער ביי די שירה שטייט די מענער האבן געזאגט שירה, ביי די נשים וואס שטייט ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות, האט ער געזאגט רבי ישכר דוב בעלזער אז ס'איז דא מחולות ביי שירה איז נישטא קיין מחולות ביי עגל. נאר אז א שירה נישט געזאגט שירה, אז שפרינגט די נפש שפרינגט אביסעלע, נישטא קיין מחולות ביי קיין עגל. אז די שמחה איז דא, נישטא דא, נישטא דארט. מיר זאגן אויך דערפאר שבט לוי האט נישט געזינדיגט, ווייל שבט לוי איז געווען בשירה. מיר זינגען די ס'איז א לימוד לנו ולזרעינו. לנו ולזרעינו. איז דער זאגט רבי שלום שבדרון, ער זאגט ער זאגט דרשות אין זכרון משה. און ער פלעגט זיך מאכן אזוי ווערטלעך האט געוואלט מקרב זיין דעם עולם האט ער געמאכט אזעלכע ווערטלעך אזוי ליצנותא דעכו"ם און זיי מאכן פון זיי יא האט געמאכט ווערטלעך בקיצור עס איז געקומען חברה און זיי האבן זיך גענומען צו אים דעם זאגט ער רבי שלום לא כאן המקום ולא כאן בשום פנים ואופן דו זאלסט דא נישט מאכן דא אדער זאגסטו ערנסט זאגסט א ערנסטן דרשה דא קיין ווערטלעך איז נישטא ער האט געזאגט ס'האט איהם געכאפט א פחד איז ער ארויף געפארן צום חזון איש פרעגן צו ער מעג עס טאקע מאכן, אפשר דארף מען טאקע טאר מען עס נישט מאכן ווערטליך ביי א דרשה אפשר טאר מען נישט מאכן קיין ווערטל, האט ער געפרעגט האט ער געזאגט ער איז ארויף געפארן צום חזון איש און האט איהם געפרעגט צו ער מעג עס מאכן די ווערטלעך צו האט די חזון איש איהם געזאגט לאמיר זעהן וויאזוי דו מאכסט איך וויל זעהן ווי דו מאכסט דאס. ער האט געזאגט, ער האט אנגעהויבן צו מאכן אבער מיט די גאנצע מהות, אזוי פונקט ווי ביי א דרשה די ווערטער. ער האט געזאגט דער חזון איש האט אים שפעטער געזאגט נאר אזוי זאלסטו רעדן. האט אים געזאגט דער חזון איש דארטן אין ליטע קיין תורה מיט יראה האט נישט געפעלט תורה מיט יראת שמים. די בראך איז געווען וואס די נעבעך די יונגע דור איז אראפגעגאנגען צו די השכלה ווייל די שמחה איז געווען ביי די צווייטע זייט. נאר אזוי זאלסטו רעדן ברענגען דא שמחה, עס איז דא מחולות ביי שירה נישטא קיין מחולות ביי קיין עגל. איך בין נישט געקומען דא, איך רעד נישט דא צו א שמועס פאר דרשנים. יעדער איינער ביי זיינע דרשות אין שטוב זאל וויסן וויאזוי עס זאל אויסקוקן, פארשטייסט? ווען ער זאגט די דרשה אין שטוב דארטן, ס'זאל זיין בתופים ובמחולות, עס איז. גיב מיר א שאקל. יא, אזא גרויסע מסוגל'דיגע שבת, די מהר"ל זאגט אז, וואס איז ער, די מהר"ל, רשי זאגט אין פרשת ויחי, למה פרשה זו סתומה? זאגט רשי, פארוואס איז די פרשה סתומה? ווייל. מען נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד זאגט ער וואס איז טייטש סתומה ס'איז נישטא קיין רווח ס'איז נישטא קיין רווח שטעלט דערפאר זאגט ער אז קומט אז ישיר ס'איז אן אריח על גבי לבינה לבינה ווי פיל רווחים דא איז איז דא שרייט אז מען קען ארויס גיין פון אלע צרות אין דעם שבת אבער גיב א קיק וואס איז דארט איז סתומה ווייל נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד און דא גיב א קיק ווי פיל רווחים דא איז דא רווח אין אלע זייטן מען קען ארויס גיין פון אלעס נאר מיט א שמחה מיט א ריכטיגע שמחה, דער טריסקער מגיד ברענגט א לשון, ער זאגט אויס בעת השירה, איך ליין אייך פאר זיין לשון, זאגט ער, עלו ונתעלו עד הכתר העליון, מלכות של נסוגות, שכינה הקדושה, עלו ונתעלו עד הכתר העליון, זאגט ער אזוי, וכמו כן בכל שנה ושנה שקוראים השירה, נתגלה הכתר מלכות, יעדע יאר ווען ס'קומט דער צייט איז נתגלה הכתר מלכות.

ס'איז א מסוגל'דיגע שבת, נו. זאגט דער רבי פון לובלין, זאגט אז ישיר משה ובני ישראל, אז איז אלף זיין, אלף איז מלשון לערנען, ואאלפך חכמה, ווען מען לערנט די שירה, דאס איז פרשת בשלח, זיין איז שביעי של פסח, אין די צוויי זמנים ישיר משה ובני ישראל בכל דור ודור. די כל בעלי השיר דאס איז משה רבינו, משה אהרן מרים און די גאנצע דור דעה, די משנה אין שבת כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר, כלפי יצוה יא כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר ומזין עליהם וטובלים וחוזרים למקומם, אזוי די משנה, די כל בעלי השיר מיינט משה אהרן מרים, יוצאים בשיר זיי גייען ארויס פון גן עדן. ונמשכין צו דעם עולם בשיר. ומזין, זענען מזה השפעות ווען די אידן שרייען די שירה. וטובלין אין נהר דינור וחוזרין למקומם און צוריק אויפן פלאץ אויבן. אלע קומען אראפ דא. א שיר איז א ים שבת שירה. אבער רבותי די אלע שירה איז ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אוי! גיט אריין דער אור החיים הקדוש אין דיבור המתחיל מה תצעק אלי. האט דער רבונו של עולם געזאגט איך וויל עס מאכן, איך וויל מאכן, איך וויל, אבער ס'דא א קיטרוג אויבן הללו והללו עובדי עבודה זרה. ענק מוזן דאס מעורר זיין זאגט דער אור החיים הקדוש. נו ווי אזוי זאגט ער? מיט די אמונה, עסט אריינלויפן, עסט אריינלויפן מיטן אמונה, און נאר מיט דעם, מיט דעם האט מען געשפאלטן דעם ים, מ'איז אריינגעלאפן מיט א אמונה. ויאמינו בה'. טראכטן און דער עולם עס לערנען בעיון דער שטיקל אור החיים הקדוש. די אמונה אין די וואכעדיגע סדרה סוף פרשה ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. זאגט די דברי שמואל ויהי ידיו אמונה וואס טייטש ויהי ידיו אמונה? פונקט מיט די הענט קענסטו מאכן וואס דו ווילסט, מיט אמונה קענסטו אויך מאכן וואס דו ווילסט קענסטו מאכן מיט אמונה, מיט א אמת אמונה האסט געשפאלטן א ים מיט אמונה. געשפאלטן א ים. מיט אמונה. מיט אמונה מיט רבי יעקב מאיר שעכטער איז אמאל געווען רב קופלמאן איז געווען ביים באזוך האט ער געפרעגט רב קופלמאן רבי יעקב מאיר האט געפרעגט דעם רב קופלמאן וואס טייטש די וואך אין די פרשה שטייט השם ילחם לכם ואתם תחרישון השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אין סוף פרשה שטייט צא הלחם בעמלק. איז דארף מען יא לוחם זיין צו נישט לוחם זיין? אה? די פשוט'ע תשובה וואס אונז אלע ווייסן נאר אז אבער עס קומט אויפן גוף איז השם ילחם לכם ואתם תחרישון. דארטן איז אויפן נפש צא הלחם בעמלק. דארטן זאגט נישט דארטן איז דארטן צא הלחם בעמלק דאס איז די באקאנטע תשובה יא אבער רבי יעקב מאיר האט געפרעגט רב קופלמאן וואס איז די פשט אין דעם השם ילחם לכם דא איז צא הלחם בעמלק דא זאגט ער ואתם תחרישון שווייג דא זאגט ער צא הלחם בעמלק רב קופלמאן האט זיך אזוי פארמוח'ט האט ער אים געזאגט ווייזט אויס אז מיטן שווייגן קען מען אויך פירן גרויסע מלחמות. מיטן שווייגן קען מען מאכן גרויסע נצחונות. מיטן שווייגן קען מען מאכן גרויסע נצחונות. דער שווייגן איז אויך א צא הלחם, נו. מיטן שווייגן ווייסט אויס קען מען מאכן גרויסע נצחונות. מ'מיינט דאך נאר מיטן ענטפערן. נע נע, מיטן שווייגן קען מען מאכן, אוה וואה וואסערע נצחונות מ'קען מאכן מיטן שווייגן. מ'דארף אביסל אמונה אויף דעם, איך רעד מיר יעצט וועגן אמונה, ויהי ידיו אמונה, נישט נאר מיט די הענט קענסטו מאכן וואס דו ווילסט, מיט אמונה קענסטו אויך מאכן וואס דו ווילסט, ויהי ידיו אמונה. זאגט דער דער ישא ברכה, דער מאדזשיצער זאגט אז אז ויהי ידיו אמונה, אז דא איז אזאך א מענטש וואס ליגט שוין אזוי פארקאטשעטע הענט, און ער האט אמונה, ער וועט שלאפן דארטן ביז איך ווייס ווען, ער שלאפט און ער האט אמונה עס וועט אריינקומען. ויהי ידיו, ארבעט, ארבעט, מאך השתדלות, און מיט די השתדלות זאלסטו גלייבן אז ס'איז נישט די, נישט די הענט נאר די אמונה, ויהי ידיו אמונה איז, מאך השתדלות מיט די הענט און זאלסט האבן אמונה אז דאס איז די אייבישטער, דאס איז די גדלות, ארבעט מיט די הענט, און גלייבן אז ס'איז די אייבישטער, אזוי טייטשט דער חפץ חיים.

ווייל די השתדלות וועט נישט ריסן דעם ים, אבער די ים וועט זיך נישט ריסן ביז דו וועסט נישט מאכן קיין השתדלות. קלאר? השתדלות דארפסטו מאכן, איך וועל נישט ריסן דעם ים ביז דו וועסט נישט מאכן קיין השתדלות, אבער די השתדלות וועט נישט ריסן דעם ים, אזוי דארף זיין השתדלות. די א הייליגע ריזשינער האט געזאגט אז אז איינער איז אריינגעקומען אמאל אין א שטאט, יא, און ער האט געפרעגט אז ער וואלט עפעס עסן, און מ'האט געזאגט גיי ארויף דארטן אינעם צווייטן בנין אין דריטן שטאק,

און זענען אזוי משבח דעם בעל הבית, אזא מכניס אורח בטוב לב, מתנת חינם, זאגט ער וואסערע מתנת חינם, וואסערע טוב לב, איך האב געארבעט צוויי שעה פאר דעם, און ער פרעגט ווי האסטו געארבעט, אין יענע בנין, יענע זייט גאס, ווי ביסטו געווען, וואו ביסטו געגאנגען דארטן בכלל, דא עסט מען, וואו ביסטו געגאנגען, יענער האט אים סתם אויסגענוצט, יענער האט אים אויסגענוצט צוויי שעה. וואס ביסטו געגאנגען דארטן בכלל? דו עסט נאך וואס ביסטו געגאנגען דארטן? אה זאגט דער הייליגער ריז'נער וואס האבן זיי אים געפענט דעם קאפ צוויי זאכן, אז דו דו עסט דא איז נישט פאר די שפאנזשע דארטן, ס'איז נישט פאר די ארבעט דארטן, און וואס דו האסט געארבעט דארטן האט דיר נישט געברענגט די עסן דא. אט אזוי דארף זיין השתדלות, די השתדלות איז וויסן, נישט די השתדלות ברענגט די עסן, און די עסן קומט נישט פון די השתדלות, נאר ס'איז א מצוה אין תורה, ווי דער מסילת ישרים שרייבט אז ס'איז א מס וואס דער רבונו של עולם מס הייסט. טעקס טעקס וואס דער רבונו של עולם האט געגעבן גוזר געווען אויף מין האנושי אז זיי מוזן מאכן השתדלות אבער די טשעק איז אפגעשריבן ראש השנה איז ווי האט געזאגט הרב דעסלער אז איינער גייט ער וויל מאכן נאך א השתדלות און פונקט ווי ער גייט אריין אין אפיס פון מס הכנסה ער זאגט ער וויל צאלן נאך אביסל טעקס נאך אביסל מס הכנסה זעלבע זאך ווייל ס'איז דאך א מס דער פון די בודעלדער איז אויס מסילת ישרים זאגט עס קלארע זאכן. זאגט ער כבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזירה היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם בזעת אפך תאכל לחם. אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו שכן גזר המלך העליון. והרי זה כמס שפורע כל מין האנושי אשר אין להמלט ממנו. זאגט ער אך, זאגט ער אפילו די חזל זאגן יכול אפילו עומד ובטל תלמוד לומר בכל אשר תעשה, אך לא שהשתדלות היא המועיל, דאס איז די הגדרה פון מסילת ישרים, השתדלות איז נישט קיין מועיל, איינער וואס האלט די השתדלות איז א מועיל דאס איז א כפירה, זאגט דער רבינו אברהם בן הרמב"ם, ס'הייסט כפירה. אך לא שהשתדלות היא המועיל, אלא מוכרח, דו מוזט עס מאכן.

יא אבער דאס איז דאס איז נישט קיין לחש, דאס איז נישט קיין סגולה. דארף עס לערנען פרשת המן, וואס שטייט אין פרשת המן? איר ווייסט אין סימן א' שטייט אין מחבר, טוב לומר פרשת המן, פרשת עקידה פרשת המן. זאגט די טורי זהב וואס איז די ענין פון פרשת המן צו זאגן? זאגט די טורי זהב פשוט ווייל ס'ברענגט אריין די אמונה אין אידן, די אמונה, די אמונה. רבינו בחיי שרייבט די וואך, וקבלה ביד החכמים, וקבלה ביד חכמים, כי כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יבא לעולם לידי חסרון מזונות. קבלה ביד חכמים, כי כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יבא לעולם לידי חסרון מזונות. ממילא אנשטאט שוויצן דארטן, בעסער שוויצן אין הבטחה פון ראשונים שוויצן, און נישט שוויצן אין הבטחה פון ראשונים און שוויצן דארטן אין דין תורות מיט מעשה'ס און געשעפטן, משפטים, השתדלות למיניהם. די תשבץ אין ריש נון וואו ברענגט דער ירושלמי, כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו, שרייבט די תשבץ אויף דעם ואני ערב. יא דו די טוט זיך? לייג אריין לייג אריין ווי מען דארף מאכן השתדלות. נו, איז די ט"ז זאגט אז וואס איז די ענין וואס שטייט דא אין מחבר זאגן פרשת המן? נאר די עיקר איז די אמונה אז די פרנסה קומט מהשגחה עליונה. וואס איז די אמונה? די משנה ברורה זאגט אין סעיף קטן י ג, להורות אז דאס איז די לימוד געווען פרשת המן המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר להורות שריבוי ההשתדלות לא יועיל מאומה.

בקש ביים דאווענען איז רואיג, און ביי די ארבעט שואגים! דאס איז א כפירה זאגט ער. הכפירים שואגים לטרף! שרייט קולות! טוב! טוב! און ביי דאווענען לבקש מקל איז בקשה רואיג! א רואיגע השתדלות! דאס איז א כפירה דאס! זאגט מיר ר' חיים אז דו זאגסט אז בזיעת אפיך תאכל לחם, טא א מענטש קען זיך אויסקלייבן זיעת איז ראשי תיבות, בזיעת ראשי תיבות עבודה בלב זו תפילה, קענסט עס מאכן דארטן, קענסט עס מאכן דארטן, לייג דארטן אריין בזיעת אפיך תאכל לחם. מאור ושמש ברענגט די וואך פון נעשכיזער מאור ושמש ברענגט די וואך פון ר' מאטל נעשכיזער, איז ידוע די גמרא זאגט אין סנהדרין סמך ה', אז עקימת שפתיים הוי מעשה אויף מלקות, דער מענטש דארף דאך תעשה, ברכתיך בכל אשר תעשה, השתדלות, מ'מיינט דאך תעשה! עקימת שפתיים הוי מעשה, קענסט יוצא זיין מיט תפילה. עקימת שפתיים הוי מעשה, לייג דארטן אריין, איך בין נישט געקומען דא זאגן דעם עולם נישט ארבעטן, אבער לייג אריין די אמת'ע מעשה דארטן, די אמת'ע השתדלות, לייג דארטן אריין.

וואס שטייט ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה פרעגט דער חפץ חיים ווער וועט אייך אויסהאלטן די קומענדיגע פיפציג יאר דו וואס איז דער אייבישטער וועט העלפן אה זאגט ער אויף פיפציג יאר דער אייבישטער וועט העלפן אויף די פינף יאר נישט כאילו וואס דו ביסט גלייבסט אין וואס דו ווילסט דו ווייסט ווער דאס איז געווען זאגט דער חפץ חיים דתן ואבירם די וואך וואס זיי לאזן איבער אויף מארגן און וואס וועט זיין איבערמארגן פונקט ווי דיר איבערמארגן פארלאזט זיך אויפן אייבישטן מארגן נישט פארשטייט ווי דו ביסט מגביל די אמונה ווי דו ווילסט, אמונה בטחון גלייב אין אייבערשטן, ס'איז נישט נאר פרנסה און שידוכים אויף אלצדינג. דא א משנה אין פסחים דף ט', אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום. מען נישט חושש, וואס טייטש אז טאמער איינער האט גערייניגט א בית, שפעטער דארף ער רייניגן א צווייטן בית, איז קען זיין א חולדה האט גורר געווען פון די בית וואס איז נישט ריין צו די בית וואס איז ריין, זאגט די מען נישט חושש, מבית לבית וממקום למקום, פארוואס? ווייל דאם כן זאגט די הייליגע משנה מחצר לחצר ומעיר לעיר, אין לדבר סוף, עס איז אין לדבר סוף, אי וואס שטייט דא אין די משנה זאגסטו? אז פאר א זאך וואס אין לדבר סוף איז אפילו עס איז חייבי כריתות, חמץ, אפילו א זאך וואס אין לדבר סוף איז מען נישט חושש. זאגט אים דער אינגערמאן, איר מוזט זיין מסודר, איר ווייסט נישט אז די קומענדיגע האלבע יאר האט ער פרנסה, און זיי זענען צורישט, איך ווייס שוין ווי איך וועל ענדיגן א חודש ביי א. אה, פרעגט ער, און פון וואו דו וועסט חתונה מאכן דיין ערשטן זון ווייסטו? און די צענטע זון ווייסטו? און די דרייצנסטע ווייסטו? אה, דו ווייסט נישט, איז אויב אין לדבר סוף, איז זיי בעסער בוטח במי שאין לו סוף, און דריי נישט די קאפ. זעסט דאך די משנה זאגט אז זאך וואס אין לדבר סוף איז מען נישט חושש, איז וואס ביסטו חושש? איז לאז דיך אפ, און פארווארף זיי, און זיי בוטח במי שאין לו סוף. נאכאמאל, השתדלות דארף מען מאכן. און מדייק די וואך רש י זאגט ווער ס'האט מעביר סדרה געווען מיט רש י לא יהיה לו מעביר סדרה געווען מיט די שנים מקרא כ'דארף אים דאס איז לאז עס איבער אויף פרייטאג. דעם שנים מקרא דעם וזה. זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו לאמיר זען א שורה רש י זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגלגולת מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו זאגט רש י. כפי מנין הנפשות שיש לאיש באהלו תקחו עומר לכל גלגולת, דאס איז טייטש אז כלל ישראל האט געדארפט נעמען, וואס איז געווען די ציווי? יעדער איינער האט געדארפט נעמען א עומר פאר יעדן נפש אין שטוב, יא? פונקט ווי די כפרות, זיי נעמען א עומר פאר יעדן גלגולת, עומר לגלגולת. וואס שטייט שפעטער, וילקטו המרבה והממעיט, וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, זאגט רש"י הקדוש די לשון, יש שלקטו הרבה,

פרעגט מען, איך פארשטיי נישט, אויב ס'איז אזוי געווען, דער וואס האט ג המרבה האט געטראפן פונקט עומר לגלגולת, דער ממעיט האט געפונען עומר לגלגולת, צו וואס האט מען געדארפט גיין נעמען עומר ל, דער אייבישטער האט דאך געהייסן זה הדבר, מען זאל גיין קלייבן עומר לגלגולת, וואס דארף איך קלייבן עומר לגלגולת, אויב סייווי איז המרבה והממעיט, זאל איך נעמען וויפיל ס'איז, נעמען אביסל, אביסל און געגאנגען, איך וועל טרעפן, ניין, דער אייבישטער וויל דו זאלסט מאכן א נארמאלע השתדלות. השתדלות איז א מצוה, דו דארפסט מאכן נארמאל השתדלות. אבער טאמער דו מיינסט אז השתדלות גייט דיר העלפן, פארגעס, המרבה לא העדיף. המרבה לא העדיף. נו, נו, ידוע דער חזון איש האט געזאגט אמאל, וואס איז די הגדרה? ווי איז די הגדרה? האט ער געזאגט, וואס הייסט השתדלות און וואס נישט? פונקט ווי א נאגל אין וואנט. מ'קלאפט און קלאפט די נאגל אין די וואנט ביז ס'ווערט קרום, אז ס'ווערט קרום נעמט מען עס ארויס. פונקט ווי א נאגל אין וואנט. השתדלות, השתדלות, ביז קרומע זאכן. קרומע זאכן הייסט, דא דארף ער א פלאן, עפעס א זאך וואס עפעס מפוקפק אין שמירת עיניים. טא, דאס איז נישט, דאס איז נישט, דאס איז קרומע זאכן. דא דארף ער מבטל זיין א שיעור תורה וועגן דעם. דא דארף ער מבטל זיין א תפילה בציבור וועגן דעם. דא לויפט ער צו דיני תורות אויף דעם, צוקראצט ער זיך מיט מענטשן אויף דעם. דאס איז נישט קיין השתדלות, דאס איז קרומע זאכן. דאס איז די הגדרה פון השתדלות, ביז קרומע זאכן. בעסער די הגדרה תראה אויסום, א מעשה וואס איז געווען, א שאלה וואס איז פארגעקומען ביים חזון איש, אינטערעסאנטע זאך דער חזון איש מיטן טשעבינער רב, שני נביאים בסגנון אחד נתנבאו, ס'איז געווען דא א גרויסע מבוכה דא, ווען ס'איז געווען דא. די דייטשן האבן דאך געגעבן די דייטשן האבן דאך געגעבן פיצויים די דייטשן האבן געגעבן געלט פאר די אלע וואס זענען אריבער געגאנגען די מלחמה מען האט זיך גערעדט וועגן מוסדות התורה מען האט זיך גערעדט אויף גאר גרויסע געלטער וואס מען האט געקענט נעמען פון זיי גאר גרויסע געלטער און עס איז געווען א גרויסע מבוכה צווישן גדולי הדור צו יא נעמען צו נישט נעמען עס איז געווען גדולי הדור זענען ארויס געגאנגען פייער מען טאר נישט נעמען פון זיי געלט די צמאי הדם און די רוצחים ימח שמם נעמסט פון זיי געלט? זיי געהארגעט אידן. אנדערע גדולי הדור האבן געזאגט פארקערט נעם ארויס פון זיי וואס מער. די חזון איש מיטן טשעבינער רב, ס'איז געדרוקט אין שר התורה אויך, האט געזאגט איך גיי נישט אריין אין דעם שאלה צו מען מעג צו מען טאר נישט, איך גיי נישט אריין אין דעם שאלה. זאגט ער א איד גלייבט און ווייסט אז געלט איז דא איין זמן ראש השנה, דעמאלט שרייבט מען אפ די געלט דעמאלט געט מען די געלט. אינמיטן יאר איז דא אויף דיר א תביעה פארוואס האסטו נישט געמאכט קיין השתדלות, און דערפאר האסטו עס נישט באקומען ווייל דו האסט נישט געמאכט קיין השתדלות. ווייל ס'איז דא א תביעה פארוואס האסטו נישט געמאכט קיין השתדלות, ווייל ס'איז דא א תביעה. האט די חזון איש געזאגט, איך מיין אויף אזא השתדלות וועט נישט זיין קיין תביעה אין הימל פארוואס האסטו נישט געמאכט. קינדער זייטס רואיג, די געלט אז דאס דארף קומען וועט עס קומען אויך אן דעם השתדלות. דאס דארף זיין נר לרגלו אויף יעדן שאלה ספק וואס א מענטש האט צו עס מאכן צו נישט. אויף אזא השתדלות וועט זיין א תביעה אויף מיר אין הימל? איך דארף יעצט לויפן א דין תורה אפשר אלס השתדלות, איך זאג דיר צו אז דער רבונו של עולם וועט מוחל זיין האסט נישט געמאכט די השתדלות. ער וועט דיר מוחל זיין אז דו האסט מוותר געווען פארן שכן אז האסט זיך נישט געקריגט מיט אים, ער וועט דיר מוחל זיין אויף דיר אויף דעם טרייפענע השתדלות. יעדער איינער זיך ביי זיך געזאגט, ער וויל השתדלות, ער רעדט יעצט ביים דאווענען, אינמיטן דאווענען וועגן השתדלות, א טרייפענע השתדלות, ס'וועט זיין א תביעה אין הימל אויף דעם השתדלות? דא זאגט ער געלט גיט מען ראש השנה, דו דארפסט זיך בוחן זיין פאר א השתדלות צו אויף אזא השתדלות וועט זיין א תביעה אויף דיר אין הימל פארוואס האסטו עס נישט געמאכט און נישט. מוותר זיין תפילה בציבור מ'וועט אים מוחל זיין אויף דעם אויף די אלע זאכן וכדומה וכו' ער זאגט א שיינע ווארט די וואך די מלבים זאגט באותו ענין ער זאגט א שיינע ווארט שטייט אזוי וימודו בעומר

פרעגט די מלבים וואס איז די כפל הלשון וואס איז די שינוי הלשון פריער האט עס געשריבן לפי אכלו וואס דא האט געשריבן כפי אכלו וואס איז די כפל הלשון וואס איז די שינוי הלשון זאגט ער אזוי אז די אינונע האבן זיי געקליבן יעדן איינער לפי אכלו עומר לגלגולת די חברה וואס האבן איבערגעלאזט עפעס אזא טרייפענע השתדלות האבן איבערגעלאזט איז צו מארגנס האסטו געטראפן כפי אוכלו וויפיל דו האסט נעכטן געגעסן, האסט דאך נעכטן מגלה דעת געווען וואס ס'גענוגט מיט דעם ביסטו געבליבן, צומאל האסטו נאר געקריגן אזויפיל. דאס טייטש די השתדלות מיותרת האט דיר נאר גורע געווען פון די פרנסה. פארשטייט? א טייל פון השתדלות איז נאר געווארן מגרע. נאר וואס דען א איד מיט אן אמונה אין בורא עולם, מיט א התחזקות, מיט א גלייבן, פארשטייט די עולם וואס זאגט היינט פרשת המן, זיי זיך מתבונן וואס שטייט דא אין פרשת המן, לפי אוכלו כפי אוכלו, זיי מתבונן. חפץ חיים האט אמאל געפרעגט דעם עולם א שאלה ער האט נישט געלאזט ענטפערן. געפרעגט דעם עולם א שאלה וואסער א. אין די מן האסטו דאך געהאט וואסער א טעם האסט געוואלט. איינער האט געטראכט פיש פיש, פלייש פלייש, קאמפאט קאמפאט. האט ער געפרעגט וואסער א טעם האט געהאט, איינער וואס האט גארנישט געטראכט. האט נישט געלאזט ענטפערן האט אליין געענטפערט, איינער וואס טראכט נישט האט נישט קיין טעם. טראכט נישט האט נישט קיין טעם. האסט געזאגט פרשת המן, זאג עס אביסל מיט די טעמים. נישט נאר מיט מונח זרקא, מיט מונח סגול אויכעט. און אזוי מיט דעם ליכטיגן אמונה, ווען א מענטש גייט מיט די ליכטיגע אמונה, ווי איז דארטן געווען איינער איז צוגעקומען צו רבי הערשעלע ליסקער, האט זיך באקלאגט איינער אז א מסיג גבול האט אים געעפנט א געשעפט קייגן איבער, ער ווייסט נישט וואס צו טון האט אים געענטפערט אז ס'איז געווען אמאל איינער האט געהאט א תרנגול יחיד ומיוחד און ער האט אים געגעבן צו עסן און מען האט אריין געברענגט דארט אין דעם לול האט מען אריין געברענגט נאך א תרנגול האט זיך דער ערשטער תרנגול צולאזט האט מורא געהאט ער וועט אים צונעמען עסן און האט אנגעהויבן צו רייסן די נוצות בחמת זעם וכעס זאגט ער דו תרנגול דו נאר דו אז מען האט אריין געברענגט נאך א תרנגול וועט מען דאך ברענגען נאך עסן וואס האסטו מורא זאגט ער די זעלבע זאך וואס האסטו מורא אז ס'איז דא דא נאך א מענטש דער רבונו של עולם וועט שיקן אים יושב בשמים ישחק, לאכט אויף אונז פונקט ווי די תרנ, פונקט ווי אונז לאכן אויף די תרנגולים לאכט מען אויף אונז אויבן. געברענגט דעם וועט ברענגען נאך עסן, וועט געבן פאר יענעם און פאר יענעם, צו ווי רבי מאיר פרעמישלאנער האט געזאגט פאר יענעם וואס איינער איז געקומען שרייען וויינען אז איינער איז אים מסיג גבול, מסיג גבול האט געעפנט א געשעפט קייגן איבער. מסיג גבול, האט ער אים געזאגט, האסט געזען אמאל ווי א פערד טרינקט אין די וואסער? ער קומט אין די וואסער, וואס טוט ער? ער קומט צו די וואסער, זעט ער אין שפיגל נאך א פערד. האט ער מורא, יענער וועט אים צונעמען די וואסער, הייבט אן צו פויקערן אין די זאמד דארט. ער צו פויקערן אין די זאמד, פיקער, ביז ס'ווערט נישט שמוציג, ער זעט נישט יענעם פערד, גייט ער נישט טרינקען, ער וויל יענעם פערד נישט זען. זאגט ער, וואס האסטו פארדינט? און דו טרינקסט שמוציגע וואסער, נישטא דא גענוג וואסער פאר אלע ביידע? און דאס פארדינסטו מיט די אלע פויקערן, מיט די אלע קאמאנדעווען, אז ס'פארשמוצט זיך דיין אייגן וואסער? האב שכל מיט א לעכטיגע אמונה, רבותי עס איז שוין שפעט אבער לאמיר מסיים זיין, עס קומט דאך מארגן ביינאכט א פייערדיגע טאג רבותי, אוי! ראש השנה, קומט א ראש השנה, יא! ראש השנה! ראש השנה! דא א מרדכי אין ראש השנה, מסכת ראש השנה אות תש"א, וועט הערן ווי א רי, ווי ראשונים רופן עס אן, מרדכי אין ראש השנה, איינער האט אים געפרעגט א שאלה, וששאלת, האט אים געפרעגט א שאלה, ציבור שביקשו לגזור תענית בשני וחמישי ושני, ופגע בט"ו בשבט. זיי ס'איז אויסגעקומען אז איינער פון די דריי תעניתים אין טו בשבט האט מען געפרעגט האם יש לחוש לראש השנה ולדחות התענית צו מ'זאל דוחה זיין די שני וחמישי ושני אויף שפעטער צו או לא זאגט די די מרדכי אין תשובה כך דעתי נוטה שהתענית נדחה עד השבת האחר דוחה זיין פארוואס ואין קובעין תענית בו ביום שלא מצינו תענית בראש השנה. פשוט און גלאט ס'איז ראש השנה. פארשטייט מיר ראש השנה ראשונים רופן עס אן ראש השנה. נישט קומען דער דער איז דאך קלאר דער רמ"א אין תקע"ג א חתן וואס פאסט פאסט נישט און מען זאגט נישט קיין תחנון אבער איך איך רעד דא אן אנדערע זאך. איך רעד דא א א ער רופט עס אן ראש השנה. מיט די מנהגים דא וואס מען זינגט ראש השנה'דיגע זמירות מען זעט נישט ראש השנה. ראש השנה.

קומט יעצט צוריק אין טו בשבט, איז ווי כיום גנוסיא של מלכים, די גמרא אין עבודה זרה דף י', אז מלכים פלעגן זיך מאכן אין דעם טאג וואס זיי זענען געווארן מלך, וואס מען האט זיי מכתיר געווען אלס מלך, האט מען מכתיר געווען א יום טוב, זאגט ער איז כיום גנוסיא של מלכים, דער טאג איז די טאג איז יום שמחה ויום טוב, ס'איז ראש השנה, ס'איז ראש השנה, ס'איז ראש השנה. ווער רעדט? רבונו של רחמנות און ווערן זיסער די זמנים? רבי ישראל פלעגט זאגן אז עס שטייט די וואך ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. האט ער געזאגט לא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם מיינט שווערע זמנים ביי אידן. ויורהו השם עץ דער רבוש"ע האט אריינגעווארפן דעם חמשה עשר וישלך אל המים וימתקו המים געווארן זיסער די זמנים. חמשה עשר בשבט ווערט זיס די זמנים, זיס די זמנים, אויף אלע ענינים איז דאך זמנים וואס איז מסוגל אויף אלע ישועות, דא א תרגום שני אין מגילת אסתר, אין מגילת אסתר איז דער תרגום שני, און ווען המן האט געמאכט די פור הוא הגורל, און האט ער געמאכט אויף די חדשים, ס'איז געפאלן ראש חודש שבט, האט ער געזאגט ראש חודש שבט איך נישט קענען מאכן גארנישט שלעכטס צו אים, פארוואס? ווייל ראש חודש שבט איז ראש השנה לאילנות. וועל איך נישט קענען מאכן קיין שלעכטס, איך וועל נישט קענען מאכן קיין פורעניות פאר אידן. איז ברענגט אים אראפ דער זכר דוד זאגט ער, אז אפילו א א א המן האט שוין געזאגט אז ראש חודש אונז פסק'ן מיר דאך ווי בית הלל אז ס'איז טו בשבט, אבער אונז ווייסן מיר, אבער דא שטייט דיר קלאר אז זאלסט וויסן דעם טאג טו בשבט קען מבטל זיין אלע פורעניות מראשי עם קודש, ווייל המן האט עס פארשטאנען אז דער טאג קען מען נישט, אז דער טאג שטעלט אפּ פורעניות מראשי עם קודש. וויסן וואס דער טאג מאכט? ס'איז מסוגל אויף אלע ישועות, אויף אלע פירות. מיין זיידע זכרונו לברכה פלעגט דערציילן אז ביי זיין זיידן ביי רבי דוד'ל, ווען טו בשבט איז געווען דער העכסטער טיש דארט, דער ארץ ישראל'דיגער יום טוב, ס'איז געווען דער העכסטער טיש. ווען תרע"ו איז געווען דער אייבישטער זאל אפהיטן, געווען דעמאלט זיך האט קאמאנדעוועט די מחלה פון טיפוס, דער נאר געהיטן ווער, רבים חללים הפילו, ליידער דער א מגיפה איז געווען דארטן, נאר געהיטן ווער, אנשים נשים וטף, געכאפט אינגע מענטשן, ס'איז געווען אז ס'האט געכאפט א חולשה, ביז מ'איז געפאלן אויף דער ערד, און ביז א פאר, איז נישט געווען צו וועמען צו רעדן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, מענטשן זענען געפאלן אבער נעבעך אוועק ווי רבים חללים הפילו, און דער עיקר בראך איז געווען אז דאס האט שטארק מדבק געווען, עס האט שטארק געקלעבט, מ'האט זיך געדארפט אכטונג געבן. דער רבי האט דערציילט מיין זיידע זכרון לברכה אזוי אז ביי ר' דוד'ל איז געזעצן ס'איז געווען תרע"ו ער איז געזעצן ביים טיש טו בשבט ס'איז געווען דעמאלטס אינמיטן די מגיפה ער האט געזאגט עס איז געווען אסאך פירות און ווייניג מענטשן וועגן די מצב אינמיטן טיש איז אריינגעלאפן א אינגל געשאסן מיט א געוויין ער האט געזאגט אז זיין טאטע מיט זיין מאמע ליגן אויף דער ערד ער ווייסט נישט וואס צו טון די בייטאטע ר' דוד'ל האט זיך געגעבן א פארווארף מיטן בענקל ער האט געשריגן רבונו של עולם מ'צעדרייט מ'צעשטערט מיר דער ארץ ישראל'דיגע יום טוב מ'צעשטערט מיר און גלייך האט ער זיך געגעבן א הייב אויף און האט גענומען א עפל פון די פירות און האט געשריגן דעם קינד גיי גיב עס דעם טאטן און זאג אים ער זאל דאס עסן און זאג אים אז כ'האב צוגעזאגט אז ער וועט זען פון דיר פירי פירות און אזוי איז געווען ויהי הדבר לפלא מען האט געגעבן פאר די טאטע מיט די מאמע אביסל פון די עפל אריינגעלייגט אין מויל אריינגעווארפן אין מויל לפקודת הקודש

און ער גיט פאר די קינדער, און די קינדער געווארן בלוי און גרין, און ער עסט עס אויך, און די קינדער פרעגן טאטי, טאטי, איך קען נישט, און ער האט זיי בכלל נישט געהאט צו זאגן, און ביז ער איז אויך געווארן בלוי און גרין, בקיצור ער גייט ווייטער פרעגט איינעם, זאג נאר וואס טוט זיך דא, ס'איז דאך פירות ארץ ישראל, וואס איז, זאגט ער יא, ס'איז פירות ארץ ישראל, אבער מען דארף עס וויסן ווי אזוי צו עסן, מען דארף עס וויסן אזוי צו עסן, יא, דער זיידע ר' דוד'ל האט געמאכט דארטן א תחיית המתים מיט די פירות ארץ ישראל טו בשבט. בני ישראל באכילת פירות מיני מתוקים איר אז מען נעמט אזוי פאר די פירות נעמט מען א תהילימל אמאל מען נעמט דעם תהילימל פון דעקל צו דעקל מאכט מען א דעקעלע פאראויס אויף וואכעט מ'מאכט גוטע פירות טו בשבט די פירות איז דאך מיינט דאך אלע גוטע זאכן פירותיך מתוקים ווי זאגט דער עטרת ישועה זאגט ס'איז ידוע אז די ערשטע מזמור אין תהילים, ס'איז דא שימוש רב האי גאון אויף תהילים, אויב דו ווייסט, יעדע מזמור האט זיך איר סגולה, מזמור א', מפלת נפלים, און ס'זאל נישט מפל'ן, ס'זאל נישט מפל'ן, דאס איז די מזמור א', וואס שטייט אשר פריו יתן בעתו, אשר פריו יתן בעתו, זאגט די עטרת ישועה אזוי, אז מזל, ווי שטייט אשר פריו היתה בעיתה? שטייט וואס פריער עס שטייט פריער והיה כעץ שתול, על פלגי מים, אשר פריו יתן בעתו, זאגט ער מזל, שבט איז דאך מזל, דלי, דלי וואס איז? מים, יזל מים מדליו, זאגט ער והיה כעץ שתול על פלגי מים, אינמיטן שבט? דעמאלט ס'איז מסוגל אשר פריו יתן בעתו. אשר פריו יתן בעתו, מסוגל פאר אלע ישועות. נו מען דארף דאס זיך גענומען געגעבן א שאקל, זיך מיטשאקלען מיט דעם, אויסנוצן דעם טאג, אויסנוצן, נישט פאטשקען אזא טאג, דערהויבנקייט אין די טאג, א דערהויבן טאג, א געהויבנקייט, וועט א שבת שירה, זיך געהויבן. ווי שטיין מיר אויף פון די שירה אליין, וויאזוי ברענגט דארטן תנא דבי אליהו, תנא דבי אליהו שטייט אז ווען אידן זענען געווען אין גלות, און מ'האט געזאגט שירו לנו משיר ציון, האבן די אידן געענטפערט פאר די בבליים, האבן זיי געענטפערט שוטי עולם, אילו שרנו בציון, אילו שרנו בציון לא היינו גולים לפה. מיט א ניגון, מיט א הילול. מנהגים איז מנהגים.

ס'שטייט דארטן ביי די קובץ מכתבים פונעם ריי"ץ, אגרות ריי"ץ, ברענגט ער דארטן מיטן צמח צדק ווי דעמאלטס איז ער נתגלה געווארן צו א אייניקל זיינע, האט אים געהייסן ס'איז געווען גאר א שווערע יאר האט ער געזאגט ס'איז געווען א קיטרוג, קיצור האט אים געהייסן זאל מקבל זיין צוויי און פופציג טעג, מ'זאל זאגן אחר השעה השלישית, פארטאגס, פארטאגס אחר השעה השלישית זאל מען ענדיגן גאנץ תהלים, נעמען א מנין און ענדיגן תהלים, שפעטער האט ער מודיע געווען אז דער מנין האט אויסגעמעקט דעם קיטרוג, האט ער אים געזאגט דעמאלטס אזוי דעם לשון,